א גוטן זאת חנוכה במקום ערב שבת אינעם פיפטן טאג חנוכה לייג איך עס ארויף אביסל שפעט ווייל ס'איז געווען אסאך פראבלעמס און ואתכם הסליחה און פון יעצט וועט אי"ה ווייטער גיין געהעריג. מורי ורבותי איך האב ענק געוואלט זאגן איך בין נישט דא אויף ענק מטריד צו זיין איך האב נישט איבעריג צייט און עטס האטס נישט איבעריג צייט נאר איך וויל ענק זאגן ווען אונז נעמיר אריין מענטשן וואס זאלן זיין אינעם גאווערנערס אפיס אדער אינעם מעיארס אפיס איז די מענטשן מיינען אז אונז נעמען זיי אריין זיי זאלן זיין ווי מען זאגט א מושל בכיפה, עס איז נישט אמת, אונז נעמען זיי אריין זאלן זיך מוסר נפש זיין פארן כלל ישראל, און דאס איז נישט דא, דאס האט סאטמאר רב מיטגעברענגט פון יוראפ אז דער רב שטעלט אריין מענטשן, זיינע מענטשן, און מענטשן, נישט מענטשן, כאפן נישט אז די אלע זענען דא. צו סקרוען די סיסטעם, צו נעמען געלט אונטערן טיש, זיי האבן געהאט א משמרת הפיפיק דא אזויפיל יארן געאפערעיט און געסאקט מיליאנס אוו דאלערס, מיר האט אליינס איינער פארציילט, איינער איז נכשל געווארן און געטאטשט א יונגל אין מקווה, מ'איז געגאנגען צום רב, איז יענער געלאפן, דער רב האט גערופן משמרת הפיפיק, משמרת הפיפיק הצניעות וויאזוי זיי האבן געהייסן האט אים מחייב געווען צו געבן הונדערט טויזנט דאלער און הי וואס מאר דען העפי טו גיוו ווייל א לויער קאסט אויך געלט און אין אלע צייטונגען האט ער נישט געוואלט שטיין האב איך עס מברר געווען צו מ'האט געגעבן פארן וויקטים עפעס, זאגן זיי ניין, זיי האבן מיטן וויקטים גארנישט, דאס איז א ביזנעס פאר זיך, סאטמאר רב האט געגרינדעט שקצים אונטערן טיש אז זיי זאלן קענען טון וואס זיי ווילן, קען זיין ווייל ער האט מורא געהאט פאר זיי אויך, ער האט מורא געהאט זיי זאלן אים נישט מסר'ן, זיי זאלן נישט אנדערע זאכן, ווי ווער האט געוואלט האמיר אטאקירט מען זאל זיין ווער ס'זאל זיך שלאגן פארן, דאס איז א ביזנעס, א ביג ביג ביג ביזנעס געווען, א מאפיא ביזנעס. האט מען אריינגענומען יעצט מענטשן אין די מעיאר'ס אפיס, היימישע מענטשן, געווענטליך די זעלבע שקצים וואס איז געווען ביז יעצט, איז וויל איך ענק זאגן איין זאך, אונז האמיר זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, אונז זעמיר אויף גרויסע צרות, און אונז דארף מען זייער שטארק וואטשן וואס אונז טו מיר. לויט ווי איך האב באקומען ידיעות ס'איז שוין אין אלע צייטונגען אז ביז א וואך צוויי דריי עט די גאווערמענט פארלאנגען אז אלע פרייוועט סקולס מוז מען די קינדער שטעכן מיט א נידל, און ממילא מ'מוז זיי שטעכן מיט א נידל ס'איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, איך לייג. זיי דיר ארויף וויפיל מענטשן זענען נכשל געווארן און געשטארבן און קראנק געווארן און אנדערע סייד עפעקטס געהאט פון דעם נידל, באט נאובאדי ריעלי קעירס, ענד יו וואנט טו נאו סאמטינג? די גאווערמענט קעירט אויך נישט, ווייל זיי האבן וועגן וויאזוי זיי נעמען און זיי שטעכן עס אריין אין אן אראנדזש נישט אין זייער הענט, סאו טוטס ווייטער וואס עטס ווילטס, פארקויפטס אויס ווייטער כלל ישראל און פארטיג, מיט ענק זיך צו גיין שלאגן איז זייער זייער שווער, פארוואס? ווייל עטס זענטס דאבל פעיסערס. דעטס אלל יו אר? איך האב דאך געזען ביי מיין מלחמה ווען איך האב געהאט צוטון אז מען זאל נישט טאטשן קינדער, עטס האטס זיך נאך געשלאגן מיט מיר, איך בין נאך געווען אין חרם, ביי אייבי בעיבי שטיינס טאטן בין איך נאך געווען אין חרם, ער האט נאך ארויס געזאגט דרשות, ער האט נאך ארויס געגעבן דרשות קעגן מיר אויכעט, און אזוי ביי יעדן, נאר וואס איך בין אינעם זעלבן סענסטריט חדר אויפגעשולט געווארן, און איך האב געוויסט וויאזוי מען שלאגט זיך ברוך השם, און איך האב ענק געשטעלט אויף דעם. פלאץ ווי עטס באלאנגט. עטס האט דאך סאקמער רב האט נישט אריינגעברענגט אידישקייט אין אמעריקע האט נישט אריינגעברענגט גארנישט אז די געסט א קוק האט ער נישט געגעבן איין כשר שטיקל טשיקן אדער ביף איבערגעלאזט פאר אונז צו עסן זיי האבן זיך געשלאגן סאטמאר מיט מיעלמארט וויינשטאק האט געזעהן מיט סאטמאר איז שווער זיך צו שלאגן האט ער זיך מיישב געווען ליסן דו ביסט דאך אויך נישט קיין כשרס און איך בין דאך אויך נישט קיין כשרס לאמיר ביידע ארבעטן אינאיינעם און מ'עמיר אויס סאקן דאס געלט פונעם עולם און פארטיג דעטס אלל איטס מעיד פאר. דעטס אלל איטס מעיד פאר, איז במילא רעדט מען א סאקמער רעבע הויט, די ווארט סאקמער רעבע טאר מען אפילו נישט מזכיר זיין. שם אלהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. ער האט גאר נישט געטוהן נאר קאליע געמאכט איבעראל ווי ער האט געקענט, ער האט יעדן אוועק געמאכט און יעדן באשמוצט, ממילא האט ער נישט געהאט קיינער זאל אים העלפן, די זעלבע גייט יעצט זיין מיט די נידלס, מען וועט אנהייבן צו געבן נידלס פאר אלע קינדער, אפאר יאר א יאר צוויי דריי ארום וועלן אלע באקומען קראנקהייט ביז זיי אלע געבן א שטארב אפ און דאס איז וואס זיי ווילן און ס'איז צופיל פאפולעישן דא פארשטייסט ער האט יעצט חתונה געמאכט זיין טאכטער ביל געיטס ס'זאל ווערן נאך קינדער אבער אונז טאר מען נישט כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם אונז זעמער אויף צרות און ס'וועט אים גארנישט העלפן און אין הדבר תלוי אלא בי נאר אין ענק ווענדט זיך עס עט עטס גיין פראטעסטירן איז גוט און אטאמער נישט האב איך ענק אויכעט טיף טייער אין דר'ערד סעקשועל אביוז. פארטיג, נידלס שטעלט זיך אליין אויפן קאפ, און בעיסיקלי דער טעם פארוואס דער אייבערשטער שטראפט אונז אזוי מיט די נידלס איז ווייל ווען מ'האט גענומען א קינד און מ'האט אים אריינגעשטופט אין זיין מחילה א פיפיק, דאס איז אויך געווען א נידל, א דעינדזשערעס נידל, ווערי דעינדזשערעס, און נישט נאר מ'האט נישט געזאגט גארנישט, נאר אז איך האב אנגעהויבן צו זאגן מ'דארף אויסלערנען די קינדער, האט מען געזאגט ווי דער חזיר דער מנוול געלייגט אין חרם ר' איצק ר' מאניש שטערן דער גרעסטער נואף. האט געלייגט אין חרם, און איך האב געזאגט איך גיי מיך נישט מיט ענק שלאגן, איך האב מיט ענקער חרם גארנישט, און מיט ענקער שול גארנישט, און מיט סאקמער רב אויך גארנישט, מיטן דברי יואל אויך גארנישט, ער איז געווען א טאטעל פעיליער, דעטס אלל הי וואז', טו בעד, קומט שלאגטס מיך, יעצט כ'שטעל ענק ארויף מ'זאל וואטשן וואס דאס איז די נידלס, דאס איז פון א שיעור פון אפאר וואכן צוריק וואס איינער האט געגעבן, נישט איך, כ'בין דאך משוגע, יא ס'דא איינער וואס ס'געט עס אויכעט, ער הייסט יענקעלע כהן, הערטס עס אויס און זעטס ווי מ'האלט.
דינסטאג פרשת וישב די פערדע מעלדונג שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל און ווייטערדיגע באריכטן איבערן מצב העולם און די שעדליכער קאוויד ניינטין איינשפריץ אין א המשך צו וואס מען האט דא שוין איבערגעגעבן טוען מיר דא איבערגעבן פאלגענד מבהיל'דיגע אויפדעקונגען און פאקטן וואס ווערן שוין באריכטעט אין די אלגעמיינע נייעס און די געווענליכע קוועלער וואס האבן ביז יעצט פארהוילן די פאקטן, זאכן וואס דא אויפן טעלעפאן טוט מען שוין ארויפברענגען און שרייען ככרוכיא די לעצטערע יאר צייט, רבנים ויושבים על מדין זענען דא ארויפגעקומען און איבערגעגעבן די ביטערע מציאות פון דעם, ליידער האבן עס פילע געוואלט פארלייקענען און פארלייקנט, אנדערע האבן גאר געבעטן אז מען זאל עס אראפנעמען פון די נייעס אויף איין צוויי מען זאל עס אוועק לייגן אין א זייטיגע קעסטל ווייל ס'קוקט אויס ווי קאנספיראציעס, ווי זאכן וואס ס'גייט קיינמאל זיך נישט לייגן, קיינמאל נישט געשעהן, ס'איז זאכן וואס ס'לייגט זיך נישט על הדעת, ליידער איז דאס ביטערע איז געשעהן און געשעהט לא עלינו ולא עליכם, דאס איז געווען אין די לעצטערע טעג און וואכן באריכטעט אין פארשידענע גרויסע קוועלער פון נייעס, איינע פון די גרויסע קוועלער פון נייעס וואס מ'קען באקומען פארשטייט זיך די אלע. ידיעות אזוי ווי מען האט שוין געמאלדן אויף די פלעצער וואס מיר האבן געגעבן די אימעיל אדרעס מיט די פעקס נומבער ווי מען קען אלעס באקומען די אלע טרוקענע פאקטן איז געווען באריכטעט איבער צענדליגע טויזנטער פרויען אלוועלטליך וואס האבן פארציילט עקסטרעמע זאכן און ביטערע פראבלעמען וואס געשעהן מיט זיי זאכן וואס קען וואס עפעקטירט ספעציעל ביים חרדישן ציבור, דעם מציאות פון למעט את הדמות, דעם מציאות פון אז ס'זאל חס ושלום פארמינערן אידישע קינדער, ממש די ענין פון וואס מ'האט דא געהאט ארויפגעברענגט און גערעדט, און וואס מיר האבן דא דאן גערעדט פאר אריבער א יאר צוריק, איז געווען זאכן אז לפי וואס מ'זעט די באשטאנדטיילן וואס מ'נוצט זיך און די וועג פון MRNA גייט עס געשען, און מ'האט שוין אויך פארציילט במשך די צייט זאכן וואס געשעהט, אבער יעצט רעדט מען אין א מצב אין א פאזע וואס רבבות רבבות פרויען טוען איבערגעבן קלארע מציאות'ן און מ'קען שוין נישט דערשטיקן די פאקטן, איז אוודאי פרובירען זיי נאך צו פארטושן און צו'חוש'ן די מוחות וויפיל זיי קענען, אבער מ'רעדט דא א מצב וואס דאקטוירים וואס האבן עס ביז יעצט ווי צו פארלייקענען און זאגן אז ס'איז נישט דא אזא זאך, ס'איז נישט דא אזא פראבלעם, זענען שוין מודה אז ס'געשעהט, זיי פרובירען נאר זאגן אז ס'איז נישט דא קיין עווידענס אז ס'שאדט למעשה אויף צו ברענגען דורות, אבער וואס ס'איז נוגע דעם חרדישן ציבור וואס זאכן וואס זיי האבן נישט אזוי מורא צו פארציילן, אויף דעם געבן זיי שוין יא קלארע מציאות'ן און נייעס וואס זיי געבן איבער פאקטן וואס מ'זעהט רחמנא לצלן ווי ס'איז נאר גיי יעצט אויף מציאות, זיי זאגן אז ס'איז נאר א שארט טערם, און ס'גייט ווערען בעסער, און ס'גייט נישט בלייבן אויף שטענדיג, אבער דאס איז זאכן וואס זיי זאגן הבטחות, מ'האט שוין געזען בעבר וואס איז ווערד זייערע הבטחות און וואס ס'קומט ארויס פון זייערע הבטחות, און מ'רעדט דא פון מבהיל'דיגע זאכן וואס מ'דארף עס וויסן און נעמען אין באטראכט, מיר האבן שוין דא געהאט באריכטעט אז אהרן גודמאן א פערעמעדיק אין די פייוו טאונס האט פארציילט אז ער האט אריינגעטראגן אן א שיעור. אידישע טעכטער, זייער אסאך אידישע טעכטער אין שפיטאל אין געפערליכע מצבים, און נאכן זיך וואקסינירען, טאקע אזעלכע ספעציעלע סארט פראבלעמען וואס האבן מיט דעם ענין. דער אהרן גודמאן גלייבט זייער שטארק אינעם וואקסין, און בכלל ער גלייבט אין קאוויד, קאוויד איז ממש א טויטליכע מחלה פאר אים, ווייל מען ווייסט דאך נישט פון קיין אייווערמעקטין, מען ווייסט דאך נישט פון אלע נארמאלע עצות און רפואות, ס'איז נאר דא איין עצה, זיך צו וואקסענירען, ממילא. איז ער, זעהט ער, ווי מ'זאגט, נאר א ברירה, נאר אז פרויען אין ספעציעלע אומשטענדן וכדומה זאלן עס נישט נעמען. אבער על כל פנים, די פאקטן קומען ארויס אין אסאך פלעצער, למשל די ציונים האבן פארציילט, מ'קען זיי דאך נישט גלייבן גארנישט, יעדע ווארט וואס זיי זאגן איז, קען מען פארדאפלען און פארטריפלען הונדערט מאל אזויפיל. זיי זאגן אז דורך די ערשטע דאזע זענען געשעדיגט געווארן איבער טויזנט דרײַ הונדערט אידישע פרויען און טעכטער און נאך די צווייטע דאוז איבער צוויי טויזנט און זיי זאגן שוין קלאר אז ס'האט א שייכות מיט די וואקסין אבער איז אזוי ס'איז דא דריי מיינונגען ביי דאקטוירים זייער גרויסע פון די מעינסטרים דאקטוירים וואס שטופן דעם וואקסין זאגן יעדער איינער זיינע זיינע גערעדעכצער איז דא דארטן עפעס א גרויסע דאקטער מיטן נאמען רוני מיימאן זאגט זי אז ס'איז דא אסאך סיבות פארוואס די קאוויד וואקסין איז משפיע אויף אידישע טעכטער אזוי געפערליך, אבער זי האלט אז ס'איז נאר שארט טערם, זי האלט אז ס'גייט געשען צום סוף גייט עס נישט, ס'גייט נישט בלייבן אויף שטענדיג, און אזוי אויך זאגן זיי אז זיי ווייסן נאכנישט וואס ס'גייט געשען אויפן עתיד, אבער זיי האלטן, זיי האבן, זיי האפן אז זיי האבן אז אז ס'וועט זיך טוישן, למעשה איז געווען א סטאדי אין יונייטעד קינגדאם מעדעסין און העלט קעיר. פראדאקטס רעגולאטערי עידזשענסי, אז ס'הייסט מעדריוועקס, ריעקס איי עוו. איי ווי. נאכאמאל דאס איז מעד אר עקס איי ווי. די די דאס האבן געמאכט א סטאדי אויף צוויי טויזנט צוויי הונדערט איין און פֿערציק פרויען און. און זיי פארציילן אויך איבער אַכט און דרײַסיק טויזנט פראבלעמען וואס האט זיך געמאכט ביי זיי וואס מ'האט געזען אז דער אז דער וואקסין האט א מורא'דיגע מורא'דיגע השפעה אויף דעם, און זיי זאגן נאר דער גרויסער דאקטער דארטן הייסט די ראיעל קאלעדזש דאקטער דזשאו מאונטפילד זאגט אז וואס מיר פארשטייען איז אז ס'דארף נישט פארדאגה'נען די פרויען ווייל ס'וועט נישט אנהאלטן אויף שטענדיג און ס'איז נישט דא קיין עווידענס אז ס'וועט משפיע זיין אויפן עתיד צו ברענגען דורות רחמנא לצלן. אבער וואס מ'הערט שוין זייער קלאר נאכדעם איז געווען א סורוועי פון די וואשינגטאן יוניווערסיטי אוו סענט לואיס און אויך די יוניווערסיטי אוו אילינאוי און די הארווארד יוניווערסיטי, אויף א סטאדי אויף אויף נײַנצן טויזנט פרויען וואס צוויי און פֿערציק פראצענט וואס זענען געווען אלס איז געווען געהעריג פאר דעם און ס'איז געווארען חרבנות און א געוויסערע חלק א חרבן עולם און צוויי און פֿערציק פראצענט פון די נײַנצן טויזנט און וואס זיי זענען מודה מ'זאגט דאס איז דאך אלס אזעלכע וואס זענען עסטעבלישד אוניווערסיטיס וואס גייען מיט מיט דעם שוואונג מיט מיט די גאנצע אדזשענדע. און און א דריטל האבן געזאגט נאך א מורא'דיגע חורבן וואס דאס ברענגט ביי זיי, דא רעדט מען פון די ניינצן טויזנט פרויען וואס מען האט געמאכט די סטאדי, נאכדעם איז דא די יוראפעישע סטאדיס וואס האט זיך אנגעהויבן, ס'איז דא עפעס א יו עס נעשאנעל אינסטיטוט אוו טשיילד העלט און יומען דעוועלאפמענט, און זיי האבן אנגעהויבן יעצט מאכן כל מיני שטודיעס וואס באמת די תמצית היוצא איז זאכן וואס זיי זענען שוין מסכים ס'זאל ארויסרינען ווייל ביי גוים מאכט עס נישט אזוי אויס אבער פאר אידישע קינדער רעדט מען פון א חרבן עולם וואס ס'איז קלאר אז די די עמלקים דאס איז זיי לייגן א אויג אויף דעם מען זאגט נאך איך האב עס נישט געהערט אליינס אבער ס'איז דא פונעם רבין זכרונו לברכה א מורא'דיגע תורה וואס ער זאגט אז די אלע כוחות הטומאה פארלייגן זיך למעט את הדמות און אין דור האחרון ממש פאר בעקבות דמשיחא זיין א חלק פון די מלחמת גוג ומגוג צו צו צו ממעט זיין דעם דמות, און מען רעדט דא פון פון א מציאות וואס ס'קומט שוין ארויס אזוי אפן און אזוי קלאר און ס'איז אויסער אלע אנדערע חורבנות אין געזונטהייט מיט זאכן וואס זיי פראבירען צו פארלייקענען און פארקלענערען און פארמינערען אבער האט מען דא שוין קלארע ידיעות און פארוואס מיר זאגן עס יעצט איז געזעץ, ווייל דער מצב איז אז ליידער ליידער איז דא די פארברעכער אינערהאלב די מוסדות התורה די אדמיניסטרעיטערס און וואס האבן פארקויפט זייער נשמה פאר און פאר מחמם און פאר געלד און זיי האבן אנגעהויבן צו שטופן מורא'דיג אז פרויען איינגעשטעלט אין די מוסדות זאלן אנהייבן זיך צו וואקסינירען מיט די שעדליכע וואקסינס און נעמען און זיי זאגן צו כל מיני הבטחות מיט כל מיני געלטער. און מיר וועלן עס באריכטן אם ירצה השם אין די קומענדיגע מעלדונג, א ידיעה וואס איז אריינגעקומען יעצט אין די סאטמארע מוסדות אויף סיקסטי העריסאן וואס היו לא תהיה, און לאמיר האפן אז אידן וועלן נישט מיטגיין און נישט אויספאלגן זייערע זייערע פלענער, אבער טייערע אידן מען זאל וויסן מען שפילט זיך מיט פייער, מען שפילט זיך מיט פייער איינמאל און נאכאמאל, ס'איז שוין צו שפעט, ווי מען זאגט ס'זאל נישט זיין ווי מען זאגט. אין א בחינה פון א מעוות לא יוכל לתקן און פון את הנעשה אין להשיב. ס'איז נישט ווערד די וועלט'ס געלד אריינצוגיין אפילו אין איין פינטל פון א פראצענט, אפילו ס'זאל זיין איינס פון נײַן און נײַנציק אדער א פינטל פון די איין פראצענט פון נײַן און נײַנציק אז אז אז ס'קען שאטן פאר א אידישע טאכטער איז נישט ווערד די וועלט'ס געלד צו נעמען דעם וואקסין. און בעיקר רעדט מען דא טאקע פון אידישע מיידלעך און אידישע פרויען וואס ארבעטן אין די אלע קעיר און די זאכן, חלילה וחס השמרו והזהרו, רירטס נישט צו צו די זאכן, פן תספו, און שטייטס אוועק, און באמת איז הגיע הזמן והגיע העת והמועד אז מען זעט אז די ערשטע איז עס פוגע אין די וואס ארבעטן אין פארשידענע פראגראמען וואס זענען אומאויסגעהאלטענע פראגראמען ווי העד סטארט וכדומה, דאס איז פראגראמען וואס. מען נעמט זיך אונטער געפערליכע זאכן אפילו מען זעט עס נישט בפועל אזוי ווי ביי יו פי קעי צו ווי ביי טייטל וואן אבער ס'איז ס'איז זאכן וואס איז אומאויסגעהאלטן און מען דארף זיך ראטעווען פון רוחניות גארנישט ווייניגער ווי פון גשמיות גדול המחטיאו סאו אפשר הגיע הזמן אוועקצושטיין און אפצוהאקן מיט די סארט פרנסות און מאן דיהיב חיי יהיב מזוני די בורא כל עולמים וואס גיבט לעבן און און מיט דעם וואס מען ראטעוועט זיך און מען נעמט נישט קיין קיין פויזן. פון די פאר די פאר די חשבונות פון געלט איז בעזר השם וועט ער געבן מזון אויך ער איז זן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים גענומען ער און נתן את השם ער קען געבן פאר יעדן איינעם די מחסורו אשר יחסר לו און בעזר השם יתברך וועט קיינעם גארנישט אין אדם שומע לי ומפסיד סיי אינעם חלק הרוחני סיי אינעם חלק הגשמי וואס מען פאלגט דעם רצון השם און מען איז מקיים דעם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם און דעם וחי בהם וועט מען זוכה זיין צו האבן השפעות טובות און ברכות און נישט וויסן פון קיין שום פראבלעמען און האבן פרנסה ברווח ברווח ובניקל מתחת ידו הרחבה הפתוחה הקדושה והמלאה. דינסטאג פרשת וישב די פינפטע מעלדונג את אשר יגורנו בא אנשי דמים ומרמה לך ישראל ס'איז נאכנישט פאריבער קיין צוויי און זיבעציק שעה פון ווען מ'האט דא געמאלדן איבערן בריוו וואס איז אריינגעקומען אין די מוסדות התורה מיט די פאדערונג און אולטימאטום פון די גאווערמענט אז די וואס האבן טשיילד קעיר דארפן זעהן צו וואקסינירען זייערע איינגעשטעלטע טיטשערס ביז דעם נײַן און צוואַנציקסטן דעצעמבער למספרם און יעצט קומט אריין ערשט האנטיגע אינפארמאציע איבער די אויפפאדערונג וואס די סאטמארער מוסדות האט געגעבן פאר איינגעשטעלטע אינערהאלב די זענען אונטער יונייטעד אקעדעמי אויף סיקסטי העריסאן, וואס מיר האבן באקומען א ידיעה פון א אידישע טאכטער א גראדואירטע מיידל וואס ארבעט אינעם אנשטאלט פון זעכציק העריסאן אינעם אפטיילונג אינעם בילדינג וואס רופט זיך יונייטעד אקעדעמי דאס איז בעיקר אויף אונטער העד סטארט וואס די טיטשערס דארטן האבן באקומען א פארארדענונג אז מען זאל זיך וואקסינירען ביז דעם צוואנציגסטן אין דעצעמבער למספרם, און די הנהלה וויסנדיג אז מען דארף משחד זיין די יונגע עופה'לעך ווייל דער ציבור האט דאך מורא זיך צו וואקסינירען, האבן זיי צוגעזאגט א שוחד אז מען וועט גאר געבן שחיטה געלט, חנוכה געלט, צוויי טויזנט דאלער פאר יעדע מיידל צו טיטשער וואס וואקסינירט זיך. און אה קיינער זאל נישט טראכטן און מיינען אז מען מיינט דא די טובה פון די טיטשער זאל קומען פארציילן איין מלמד אדער איין טיטשער וואס געבט זיך אוועק בלב ונפש פאר די צעירי הצאן פאר די צאן קדשים זיי מחנך צו זיין בדרך התורה והיראה צו מען געבט זיי אזעלכע פרעזענטס חנוכה געלט פון צוויי טויזנט דאלער די לעצטערע צוואנציג יאר צו ס'איז געווען אזא זאך דא רעדט מען פשוט אזוי ווי מען מעלקט א קו. און בשעת מען מעלקט איר וואס מען קען מאכן פון איר מילך דארטן צען דאלער פאר א באטל, געבט מען איר אביסל שטרוי צו עסן בשעת מעשה, אזוי געבן זיי אויכעט עפעס א לקט שכחה פאה פאר די טיטשערס וואס לאזן זיך פארפירען און פארנארען כסומא בארובה און כצאן לטבח פון די פארברעכערס, אידישע טעכטער שטייט אוועק פון דעם שעדליכן און ריזיקאלישן קאוויד נײַנצן איינשפריץ אשר רבים חללים הפילה, און ווי מען הערט דא ביי די פריערדיגע פערדע באריכט וואס פאר א מבהיל'דיגע זאכן ס'קומט שוין ארויס אין די מעינסטריעם נייעס און ס'ווערט שוין אנטפלעקט מבהיל'דיגע זאכן וואס זענען נוגע בפרט ספעציעל אידישע טעכטער שטייטס אוועק מ'ווייסט פון חורבנות און שידוכים וואס מ'האט געדארפט מבטל זיין השם ירחם און אזעלכע וואס לא עלינו זענען קענען נישט ברענגען קיין אידישע דורות. א דאנק נאכן נעמען דעם קאוויד ניינטין איינשפריץ. שטייטס אוועק לאזט אייך נישט פארפירען חבי כמעט רגע עד יעבור זעם כי לא במנוסה תלכון מען טאר זיך נישט לאזן פארפירען און טוהן איבערגעאיילטע שריט פרי המהירות החרטה ווארט מיט געדולד לאזט עס וויסן פאר אנדערע לאזט וויסן פאר חברים פאר אידן פאר גוטע פריינד פאר וועם אימער מען קען מציל זיין מען זאל אוועק שטיין פון דעם און עס נישט נעמען די בעסטע איז אז מען שטייט אוועק פון דזשאבס און פון אומאויסגעהאלטענע פראגראמען וואס מ'קען ארבעטן און דער אייבערשטער העט געבן פרנסה, אבער קודם כל וואס איז זיכער איז פרי המהירות החרטה, איינמאל און נאכאמאל שטייטס אוועק און לאזט אייך נישט פארפירען, מ'מיינט דא נישט אייער טובה, ס'איז סך הכל די קעשענעס און די פראגראמען פון די פון די גאווערמענט וואס און די קעשענעס פון די אדמיניסטראטארען רירט נישט צו דערצו ווייל מ'קען דערויף צאלן צו א טייערע פרייז. געזאגט ווער ס'וויל קען הערען, מען האט שוין געהאט ארויף געלייגט, מען האט ארויף געלייגט געוואלדיגע רעדעס פון ממש פון די גרעסטע ביאלאגן, דאקטוירים, וואקסינאלאגן, סענאטארען, לויערס, און גרויסע גרויסע מומחים אין די גאנצע סוגיא, א אסיפה פון רבנים וואס איז פארגעקומען מיטן באטייליגונג פון חשובע רבנים ויושבים על מדין אין בארא פארק וואס האבן זיך באטייליגט ביי דעם אסיפה, ווי ס'האבן אויפגעטראטן. ממש די גרויסע די גרעסטע דאקטוירים און מ'האט זיי פארהערט, מ'קען הערען ווי מ'פרעגט זיי מורא'דיגע שאלות מיט מיט זאכן וואס וואס מ'טאדעלט זיי, מ'פרעגט זיי וואס עפעס נאר דו קומסט ארויס מיט אלעס ווערט אויסגעקלארעט, ס'איז זייער געראטן אויסהערען אויף איינס נול איינס, ביי די מעין מעניו האט מען ארויפגעלייגט דעם די רעקאדירונגען פונעם לייוו הוק אפ, מ'האפט מ'וועט קענען ארויפלייגן קלארערע רעקארדירונגען גלייך פונעם מייק סיסטעם אבער ס'איז אויך היפש קלאר און מ'קען הערן סיי די אלע דאקטוירים און נאך די מדוות, מ'קען הערן על פי רוב די מיידלעך וואס מ'פרובירט יעצט אריינצושלעפן אין דעם עסק ביש זענען אזעלכע וואס קענען די ענגלישע שפראך, פאר מ'טראכט עס צו נעמען זאל מען אויסהערן און זיכער מאכן אז מ'ווייסט וואס מ'נעמט אין וואס פאר א ריזיק מען גייט אריין, ס'איז דא א טעלעפאן נומבער אויפן עם טעלעפאן ליין קול החיים וואס דארטן איז דא צענדליגער צענדליגער געוואלדיגע אויפטריטן און דרשות איבער דעם נושא, קענט עס הערען אויף סעווען וואן עיט טו טו טרי פייוו פייוו טרי פייוו, איינס זיבן איינס אכט צוויי צוויי דריי פינף פינף דריי פינף, דארטן איז דא אויף נומער צוויי און דערנאך פינף און זיבעציק איז דא א אינטערוויו אויך פון א גאנצערע פראגראם וואס א סענעטער, פון וויסקאנסין ראן דזשאנסאן האט געמאכט פאר עטליכע וואכן צוריק הערט מען דארטן אויך מבהיל'דיגע עדות פון דאקטוירים און פון וויקטימס דברים מבהילים און מען דרוקט נומער צוויי און דערנאך קען מען דרוקן פֿינף און זיבעציק מען גייט אראפ מיט פאונד קען מען גיין פון איין קעסטל צום צווייטן ס'איז דרײַ און צוואַנציק חלקים און דא אויף איינס נול איינס איז עס צוטיילט אין עטליכע קעסטלעך דעם וואס איז געווען די אסיפות. וואס איז געווען אסיפות איז געווען דארטן רבנים ס'געווען אויך געוויסע מנהלי מוסדות וואס האבן זיך דארט באטייליגט און וואס האבן וואס האבן וואס האבן אויסגעפרעגט די דאקטוירים אלע מיני שאלות וואס קען מען הערען אויף איינס נול איינס און אידן זאלן וויסן צו שטיין על המשמר און נישט טוהן קיין איבערגעאיילטע שריט און נישט דארפן חרטה האבן און זיך נישט לאזן פארפירען נישט זיין קיין צועקים לשעבר. יעצט, אגב אורחא מען רעדט שוין פון דעם וויל מען נאכאמאל דערמאנען און ווידעראמאל דערמאנען, עלטערען זאלן נישט מיטארבעטן מיט די קאוויד ניינטין טעסט וואס זיי ווילן מאכן, זיי האבן יעצט ארומגעשיקט צו די אלע עלטערען אז ס'דא א דעלטא וועריענט פון די קאראנע וויירוס און ס'איז ממש עק וועלט און ממילא מען מוז זיך דא צושטעלן, די אינסטאנצן זענען אין געשפרעכן צו באגרעניצן און פארמאכן. די מוסדות התורה אויב די פאזיטיווע רעיטס גייען ארויף און ממילא מוז מען מאכן קאוויד טעסטינגס, דאס איז אלעס געדרייט אין קאפ אריין, דאס איז געלט חשבונות מיט אנדערע טובות הנאות פון פראגראמען, ס'האט גארנישט מיטן חינוך פון אייערע קינדער, זיי ווילן נאך פראגרעמס און נאך פראגרעמס און זיי ווילן ראטעווען פראגרעמס, עקזיסטירענדע פראגרעמס, און דאס האט נישט קיין שום סיבה פארוואס איר זאלט זיך לאזן וועגן דעם אריינפאלן אינעם טרעפ, און מיר האבן שוין גערעדט דא אפילו מען רעדט פון אזא זאך ווי די קאוויד ניינצין PCR טעסט. וואס קוקט אויס גארנישט, הגם וואס מ'האט שוין גערעדט פון דעם אז ס'קען האבן, ס'איז דא כל מיני אינטערעסאנטע זאכן דא בכלל פארוואס ס'מאכט אויך אזא די ען עי טעסט, ס'האט אין זיך אויך כל מיני אנדערע זאכן וואס ס'איז אומר דרשני, ס'איז א ענין פון שוין וואס מ'קען דא חושד זיין, און מ'זעהט די וועג וויאזוי זיי גייען צו, וואס וואס איז זייער, מ'זעהט זייער אסאך זאכן, ס'איז רגליים מוכיחות אז עפעס גייט דא פאר נישט גוט מיט די טעסט, ס'איז דא זייער אסאך ראיות מ'האט עס געזעץ, מען קען נישט יעדע מאל איבערגיין נאכאמאל די גאנצע די גאנצע פראטאקאל אבער מען האט עס דא ארויפגעברענגט בהרחבה וואס איז די פראבלעם וואס איז אימשטאנד צו קומען פון די פון די אלע קאוויד טעסטס סיי וואס ס'קען געשען בעתיד און וואס ס'איז שוין געשען איז אפילו די זאך אליין דארף מען וויסן אז מען ארבעט נישט מיט מיטן שונא האט ער נישט קיין כח אויף דיך און מיר אידישע קינדער דארף מען זעכער וויסן. אפילו ביי די גוים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ווייסט מען עס, און מען שטייט נישט מיט מיט די זאכן, מען רעדט פון טויזענטער טויזענטער טיטשערס, מיט מיט איינגעשטעלטע וואס האבן זיך וואס האבן געפייט און געזעצליך באקומען די ערלויבעניש אז זיי דארפן עס נישט טון, און מען רעדט פון גוים טויזענטער און צענדליגער טויזענטער, און עס איז דא פארשידענע סארט, מען קען אריינשיקן צו מעין אפיס סיקס טערטין אדער צו די פעקס נומבער וואס מען געט דא שטענדיג, קען מען באקומען אינפארמאציע ווי מען קען זיך פטר'ן געזעצליך. פון צו, צו דארפן נעמען דאס פאר איינגעשטעלטע, אויב מען רעדט איצט וועגן עלטערן זאלן נישט מיטארבעטן מיט די מיט דעם אז מען זאל אויסטעסטן די קינדער, דארף מען פארשטיין אין מצרים איז געווען א מורא'דיגע זאך, און די די מצרים פרעה איז אנגעקומען מיט געוואלדיגע פארשלאגן פאר אידישע קינדער, ער האט געזאגט דא האט איר יעדער איד וואס גייט שלעפן און ארבעטן צו בויען א בילדינג צו וואס ס'איז וואס ער האט געגעבן ארבעט, העט באקומען געוואלדיגע איינקונפטן געוואלדיגע רווחים, מען האט אים געבן, געבן א משל, מען העט אים געבן א גאלדענע ציגל, פאר יעדע ציגל וואס ער ברענגט העט מען געבן א גאלדענע ציגל, שוין, אידן זענען געגאנגען, מען האט געארבעט, מען האט געברענגט נאך א ציגל און נאך א ציגל און נאך א ציגל, און מען איז געווארן רייך ווי קורח יעדער איינער, מען האט אנגעפילט די הייזער מיט גאלדענע ציגל, פון די זייט זענען אריבערגעגאנגען די בני לוי מיט זייערע גמרא אין די הענט, און די אידן זענען געשטאנען און געקוקט אויף זיי ווי פון די לבנה געפאלן, עטס זענטס משוגעים, עטס קענטס דאך ווערען רייך, איין איין ציגל אז עטס ברענגט צו די ארבעט קענטס עטס ווערען רייך און און נישט דארפן ארבעטן א גאנץ לעבן און האבן צו עסן און צו טרינקען, איין מאל גייטס נעמטס א ציגל און שוין, און דאס עטס באקומען א גאלדענע ציגל און מעט מאכן א חיים טובים, וואס פעלט עס ענק אויס, אזוי שטייט ס'איז געווען בפה רך, קוק מ'קוקט אין די מדרש און זיי האבן געגעבן די בעסטע און די גרעסטע מתנות פאר די וואס האבן מיטגעארבעט מיט זיי. און די בני לוי האבן געזאגט, מיר הייבן נישט אן, און מיר ווילן נישט געבן קיין פינגער, ווייל צום סוף וועט מען אונז בעטן א גאנצע האנט. און מען האט זיי אנגעקוקט ווי די גרעסטע משוגעים, סר מרע משתולל, זיי האבן אויסגעזען ווי די גרעסטע, ממש איזה שוטה מאבד מה שנותנים לו, מען האט א געלעגנהייט צו ווערן רייך און מען נוצט עס נישט אויס, ממש אזוי ווי מען שטייט ביי נח ביים דור המבול, מען האט געלאכט פון אים, אזוי האט מען געלאכט פון די בני לוי. ס'איז געקומען אבער דער טאג און מ'האט אנגעהויבן און זיי האבן געפאדערט, ניין, מ'געט שוין נישט די ציגל, מ'דארף צוריקגעבן די ציגל גאר, און מ'דארף אלעס, און זיי זענען געווארן מער און מער באלעבאס אויף די אלע וואס האבן מיטגעארבעט מיט זיי, און ביז ס'איז געקומען א טאג וואס זיי האבן זיי געזאגט, היינט האסטו נישט געברענגט קיין ציגל, העט מען נעמען דיין קינד, מ'העט אים אריינלייגן אין וואנט אנשטאטס א ציגל. דאס איז עס, דאס איז דער מהלך וויאזוי די סמך מם ארבעט, וויאזוי פרעה מיט מצרים מיט די אלע כוחות הטומאה ארבעטן, דאס איז די כוחות, דאס איז די מהלך, מען דארף זיי אביסל אריינשפילן, די וואס גייען אין שמוץ פונעם אנהייב האבן בעזר השם יתברך די אויסזיכט צו געראטעוועט ווערן, און מען האט געגעבן דא זייער א עקסטרעמע משל פון מצרים וואס איז געווען דארט ממש טאקע געפערליך אזוי אז מען האט אנגעהויבן, מען האט באקומען גאלדענע ציגל און צום סוף האט מען גענומען די קינדער און אריינגעלייגט אנשטאטס ציגל ווען זיי זענען נישט אנגעקומען מיט די ארבעט.

וועלן ניצל ווערען מכל פגעים ומרעין בישין און מ'עט שוין געהאלפן ווערען בתשועת עולמים. כ'האב געוואלט זאגן א יעדער יום טוב, ס'איז א יום טוב וואס די תורה האט געשריבן, ס'איז א יום טוב וואס די חכמים האבן אונז מתקן געווען, אזוי ווי חנוכה און פורים, יעדער יום טוב ברענגט קדושה, ס'ברענגט טהרה, ס'ברענגט געוואלדיגע זאכן, אורות וואס ס'לאט איבער אויף א גאנץ יאר און אויפן גאנצן דור און אויף די קינדער און אויף די אייניקלעך, אין די זעלבע צייט לאט עס אבער אויך איבער אויב מ'וואטשט. נישט, לאט עס איבער דעם גרעסטן חורבן וואס איז דא, א גרעסערע חורבן פון דעם איז נישט דא, איז למשל חנוכה, יא חנוכה גייט מען נאך געלט, שטייט אין שולחן ערוך, מ'איז נוהג לחזור על הפתחים, שטייסט, שיקט מען קינדער, מ'מאכט א רעיס, א התחרות, א התחרות מיינט יעדער איינער ברענגט אריין מער געלט און מער געלט און מער געלט, איך געדענק מיין מאמע עליה השלום האט אונז נישט געלאזט גיין נאך געלט, זי האט געזאגט איך וועל דיר געבן צען דאלער, וועסט טראגן און זאגן אזויפיל האסטו געמאכט. יעצט, פאר צוויי צי פאר דריי יאר צוריק האט מיך איינער אפגעקאלט און ער זאגט מיר קוק ווי גערעכט דו ביסט, פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער ער וואוינט דא אין ווילימסבורג, ער וואוינט אין א הויז און ס'איז אריינגעקומען א קינד קלאפן אליינס, נישט צוויי קינדער איין קינד, קלאפן ביי די טיר און דער איד זאגט אים יונגעלע קום אריין קום און נאכדעם זאגט ער אים קום אריין אין מיין בעדרום געב איך דיר צען דאלער, נו א קינד הערט צען דאלער ווערט ער דאך משוגע, גייט ער מיט אים אין בעדרום, דאס קינד קומט ארויס מיט א צובליטיגטע מחילה, שעמט זיך צו זאגן דער מאמען, דעם טאטן זיכער נישט, באקומען א גוטן געזונטן אינפעקשאן, און איז געוען האספיטעלייזד אויף פיר טאג, יעצט איז די שאלה ווער ס'האט עס געטון, אין ווילימסבורג וואוינען וויפיל טויזענטער משפחות, דאס אינגל האט נישט געוואוסט, ער איז געגאנגען נאך געלט פאר אל די שווארצע יאר, דא איז געווען אן אלטער איד דער דברי יואל, דער איד האט געהאט אסאך אילוזשענס, איינרעדענישן. איינס איז געווען אז ער האט הייליג געלט, ער האט נישט געכאפט אז אז מען האט נאך געשיקט די קינדער נאך געלט צו שאפן געלט איז שוין געווען טמא געלט, ביי אים איז נישט געווען אזא זאך צו היטן קינדער, ער האט געוויסט איין זאך, איך האב א בודזשעט איך מוז עס דעקן, און דאס איז געווען א מורא'דיגער אומגליק, איך האב אייביג געשריגן מען טאר נישט לאזן די קינדער מען טאר נישט, איך בין געווען א פינעף זעקס יאר צוריק אין ארץ ישראל פורים, גיי איך אין די גאס, איז אין בני ברק איז געווען דארטן א תלמוד תורה פון דושינסקי אויף רחוב רבי עקיבא, ס'איז געשטאנען זיבן אכט. קליינע אזאלכע ווענס, מיני ווענס, צו טראגן די קינדער זאלן גיין נאך געלט. איז געווען דארט נאר א שיכור וואס ער לויפט מיר נאך, כ'מיין ער איז געווען דער פרינציפעל, כ'ווייס נישט, און ער זאגט ר' נחום ר' נחום, זאג איך מר. רבי איד ווער זענט איר? איך בין דאך נישט פון בני ברק, ווי קענט איר מיך? זאגט ער לאמיר דיר עפעס זאגן, אונז קען מיר אייך, אונז הער מיר אייך אויס יעדע וואך, אונז זעמער מחנכים, איר זעט דא האט איר זיבן אכט צו ניין באסעלעך, יעדער באס האט א מלמד, צו וואטשן די קינדער מען זאל נישט שיכור'ן פורים ווען מען גייט נאך געלט און ס'זאל זיין בתכלית הצניעות ווייל אונז האמיר שוין געהערט וואס איר פארציילט אז די חברה שיכור'ן זיך אן און זיי קומען אריין אינעם באס פון איין מענטש צום צווייטען ווייל זיי מען פארט פון איין עושר צום צווייטען און זיי מאכן דארט כל דבר אסור משכב זכור מציצה בפה אלעס און נאכדעם הייבן זיי אן צו וויינען אונז האמיר נישט געוויסט אונז זעמיר געווען אן אונס.

צו אים, און ער זאגט פארן יונגעלע, זאלסט וויסן, דו טארסט נישט גיין אליינס נאך געלט, דו מוזט האבן כאטש נאך איינער זאל מיט דיר מיטגיין. האב איך געזאגט פאר דעם מענטש, ער האט עס מיר פארציילט, זאג איך אים, דו ביסט א בטלן, דו האסט נישט גוט געהענדלט די סיטועשאן. זאגט ער, וואס, כ'האב געדארפט אריינרופן ס'יונגל שטופן אין די מחילה? זאג איך, איך האב דאס נישט געזאגט, דאס האסטו געזאגט. דו האסט געדארפט נעמען דאס יונגל'ס טעלעפאן און אפקאלן זיין מאמע'ן און זאגן שי שוד גאו טו העל ענד דראפ דעד ביפאר שי ברינגס טשילדרען אן דיס ווארלד און זי לאזט זיי אן א השגחה. ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן נח. נחמן בן פייגא, בקיצור, ער האט געארבעט אויף קדושה, דערפאר האט ער געהאט אזויפיל רדיפות, מען האט אים אזוי גערוידעפט, אז ער האט נישט געהאט איין גוטן טאג אין זיין לעבן, ביי טוירטי עיט הי וואז א גאנער אלרעדי, און עס איז נישט געקומען ווייל מען האט אים נישט גערוידעפט, האט דער רבי נחמן פון אומאן פון זומאן געזאגט אזוי, אויף צוויי מענטשן האב איך רחמנות, איינער וואס ער קען מיך נישט, ממילא ווייסט ער נישט מיינע עצות וואס איך געב אלס פאר מענטשן, עבודת השם, אויף א צווייטן האב איך רחמנות וואס ער קען מיך יא, און ער פאלגט נישט מיינע עצות. יעצט איך זאג די זעלבע, אויף צוויי פרויען האב איך רחמנות, איינע וואס איז גענוג משוגע מיך נישט אויסצוהערן ווייל ס'איז געווען א חרם פון די רבנים וואס זענען שוין לאנג אלע שטופן שוין דעיזיס אפגעפוילטע און זיי האבן איבערגעלאזט קינדער רחמנא לצלן עיבי בעיבי שטיינס מיט די אלע חברה, און די צווייטע האב איך רחמנות די וואס זיי קענען מיך און זיי פאלגן נישט מיינע עצות, מ'טאר נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט ביין. פאוער, אמאל איז דא א קליינע גראסערי שטעלט זיך צאם מיט א גרעסערע, קענען זיי קויפן מער סחורה, קריגן זיי א בעסערע פרייז, איז די זעלבע געשעט דא אויך, די קינד לערנט זיך אויס אז ער האט בייאינג פאוער, בייאינג פאוער מיינט אז ער האט געלט און ער קען אריין גיין אין קענדי סטאר און ער קען קויפן עפעס א נאש וואס נארמאל געט אים נישט די מאמע גענוג, וועגן דעם זאג איך אייביג, מאכט זיכער ענקערע קינדער האבן פון אלעם גוטן, דאונט אווער דו איט באט דאונט אנדער דו איט. ס'וויכטיג אז א קינד זאל זיין געטרידעט לייק א טשיילד. אבער דאס מיינט נישט אז ער זאל קענען גיין אליין קויפן אין סטאר, ווייל דעמאלטס וועט ער קויפן וואס מען דארף נישט, און היינט איז דאך מאריוואנע ליגעל, איינער ציקער וועט אים געבן א פאף אויכעט, דאס בעט איך ענק רבותי, א קינד מיט געלט דאס איז די גרעסטע סתירה, איך האב געקענט עטליכע פון סאטמאר ווען כ'האב געלערנט אין ישיבה און חדר, טאטעס זענען געווען פילטי פילטי ריטש נאך דעמאלטס, אלע זענען אראפגעפארן פון וועג, די זון מיט די טעכטער אלע. פארוואס? ביקאוז איינמאל אז דו האסט געלט דארפסט נישט אנקומען צום טאטן האט קיינער נישט מער קיין השפעה אויף דיר, א קינד טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, איי ס'שטייט אין שלחן ערוך נוהגין לחזור על הפתחים אויף דעם האב איך צוויי תירוצים, איינס איז מען מיינט נישט קיין קינדער וואס האבן נאך נישט קיין שכל, מען שיקט דאך ארויס קינדער פון פיר פינעף יאר, פארוואס זאל יענער זיי נישט אריינעמען אין בעדרום, ער קען זיי דאך נעמען, ער קען דאך דאס אינגעלע אריינעמען און ער געט אים נאך א צענער, דאס אינגעלע איז מאר דען העפי, ס'ביליגער ווי צו גיין זוכן א. זונה אין מאנהעטן און ער שטופט אריין אין א קינד וואס ער ווייסט זיכער ער האט נישט קיין עידס מיט די אלע אנדערע קראנקהייטן, און נאכדעם האט ער נאך די בענעפיט אז מען קען אים נישט כאפן, דאס קינד גייט צו צען פופצן צוואנציג הייזער ער ווייסט נישט ווי ער איז געגאנגען, ער דערקענט נישט וועלכער מענטש האט אים אריינגעשלעפט אין בעדרום, און אמאל פלעגט זיין אז טאמער משמרת הפיפיק איז געווען דא, היינט ברוך השם איך האב זיי אויסגעראטן, פלעגט מען קענען טון וואס מען האט געוואלט, און מען איז געלאפן צום טאטן און מען האט אים צוגעזאגט אפאר דאלער און די האול בולשיט. סטארי וואוד סטאפ. דאס איז זייער וויכטיג, שיק נישט דיין קינד, לאז אים נישט גיין נאך געלט, ס'איז דער גרעסטער אומגליק וואס דו טוסט. יעצט אז ס'גייען אפאר קינדער אינאיינעם אין חדר, און זיי גייען אלע אריין צום זעלבן מענטש, אקעי איך פארשטיי, מען מוז דאך שאפן געלט, ס'שטייט דאך נוהגין לחזור על הפתחים, די רעבעס און די רבנים זענען דאך נעגלעקטעד, זיי זענען די ארעמסטע מענטשן פון כלל ישראל, מוז מען פאלגן, שטייט אין שולחן ערוך, אבער דו שיקסט א קינד אליינס אויף הפקר?

אייבישטער געמיינט זה ינחמנו מעצבון ידינו, איך זאג דיר נאכאמאל, ער האט געטון גרויסע זאכן, ער האט געבויעט ישיבות, תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס, אלעס איז אמת, אלעס איז פיין, ער האט זיך אבער אויך געמוזט צושטעלן צום מצב הדור, אינדערהיים איז נישט געווען פאר קיין מיידלעך קיין סקול, נאר פיר קלאסן, ער האט עס געטוישט, מיר האט דערציילט הרב הצדיק רבי יצחק לעבאוויטש אז ווען ער האט עס געמאכט האט ער געפאסט צוויי טעג רציפות, ווייל ער איז משנה פון וויאזוי זיינע עלטערן האבן זיך געפירט, און פארוואס האט ער נישט פארשטאנען אז די אלע רעבעס און דער בעלזער רב מיט די בחירות מיט די אלע זאכן איז אויכעט א שינוי, אבער זעט אויס זיי האבן געהאט א ריזען, זיי האבן עס נישט געטון פאר גוד לוקס, נאר יענעם צו פארשטיין דאס איז שווער, מיך פארשטיין קען מען, נישט וואר? פונקט ווי ער האט געהאט זיינע ריזענס האט דאך יענער געהאט יענעמס ריזענס, און דאס איז געווען א ביג ביג מיסטעיק, ער איז געווען אני ואפסי עוד, יעדער מוז גיין מיט א ביבער הוט אזוי ווי ביי אונז, ווען נישט איז ער ארויסגעווארפן. ס'איז געווען ביי אונז א בחור אין די ישיבה, געווען די בעסטע בחור, געלערנט פארטאגס און געקענט. געקענט לערנען אלעס, ער איז אבער געווען אזוי פון די באלעבאטישע סאטמארע און האט זיך נישט געוואלט אנטון א ביבער הוט און ער איז געגאנגען מיט א קורץ רעקל, האט מען אים געהאלטן אין איין רודפ'ן, דאס איז געווען דער גאנצער חינוך, ס'איז געווען איין פולע שיט סטארי, דעטס אלל, סאו דו האלטסט מיך אין איין זאגן מוסר נאכאמאל און נאכאמאל, איך וויל נישט הערן, מיר איז נימאס צו הערן וואס דו האסט צו זאגן, דער רשב"א זאגט אז א מציאות איז מער ווי טויזנט עדות, ס'דא א תשובה אינעם רשב"א. ס'איז א מציאות אז ס'איז געווען א משמרת הצניעות, מ'האט יעדן גערעיפט און געטון מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט. איינער פון די הויפט פון משמרת הצניעות האט אויפגעפיקט א מיידל יעדן טאג ער האט זי אהיים געברענגט פון די ברוקלין נעווי יארד און געוואוינט מיט איר, נאכדעם זי האט חתונה געהאט האט זי אונז פארציילט אלעס, ער פלעגט האבן מיט איר געהעריג סעקס, דאס נישט געטון פאר גוד לוקס, ער איז געווען פון די שיינע אידן אין שטאט, און אונז האט מען אראפגעקוקט פארוואס ווייל אונז האמיר געוואלט גוט. ווייל אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה איז עס אזוי געווען. איך זאג אייביג ס'שטייט, ס'איז דא א תשובה אין רשב"א, והנה מקולין של בשר וואס ס'געפינט זיך אויף רחוב אכבאר אין בארצעלאנא איז מקולין כשרי, געוואלט וויסן וועלכע איד העט גיין יעצט אויף רחוב אכבאר אין בארצעלאנא און קויפן פלייש ווייל די רשב"א זאגט ס'איז כשר, טינק אבאוט אלל דיס טינגס פאר דו גייסט מיר זאגן מוסר, ס'איז א מציאות אז איי פראווד מיי פוינט, יעדעס אינגעל ווייסט היינט אז מ'טאר אים נישט אנרירן ברוך השם, און דאס אין צייט פון. הייליגן רעבן פון גאט אליין רעבע זכרונו לברכה האט קיינער דאס נישט געוויסט און נאך געקומען מיט די בולשיט די רעבע מיט זכרונו מיט לברכה. מ'דארף אויפהערן צו לאזן קינדער גיין נאך געלט, און אז די הנהלה פארלאנגט עס זאלן די טאטעס ארויסגיין א מלחמה, די גאווערמענט האט פארלאנגט אז יעדער מוז זיין וועקסינט האט מען געמאכט א פייט און ס'קודם די סופרים קאורט האט געפסקנט מ'דארף נישט זיין באלד העט עטס נאך זעהן וואס דא העט זיין ווייל יענער זאגט אזוי, ווער איז יענער? דער טאטע? זיך געפלאגט מיט א קינד געהאוועט, ער וואוינט מיט א ווייב, ער נעמט פון איר אסאך אסאך פראבלעמס, ער זאל קענען אויפשטעלן וואוילע דורות, קומט אן א רבי און ער זאגט זאלסט ברענגען געלט, גאו טו העל, געלט וועט ער ברענגען? דאס קינד צאלט געלט? עניוועי, מען דארף זיך נישט לאזן, מען דארף זיין שטארק, און דאס איז וואס חנוכה איז אלל אבאוט, ס'איז געווען, כ'האב ענק שוין געזאגט באריכות די מעשה, דער הגמון האט געהאט א. ווייסטע אז ער האט געוואלט וואוינען מיט יעדן מיידל ביה ראשונה מיט יעדע כלה און חשמונאי ובניו זענען געווען דעמאלטס די די הויעך געטשעצטע מענטשן אין כלל ישראל זיין שוועסטער איז געווארן א כלה און ס'איז געקומען אריין אין מקום המקדש אויסגעטון מיט די צוויי צוצקעס האט געהאנגען ווייס נישט צו ממש געהאנגען ס'איז נישט געווען צניעות'דיג ס'איז צוגעגאנגען איר ברודער האט ער געזאגט דו גייסט ארויס פון דא מיט אזא מין עזות פנימ'שאפט איך נעם א שווערד און איך שטעך דיך שטעכן זאלסטו דיך איך גיי

נחום, אבער נאכדעם וועל איך דיר ארומווייזן אין ווייט האוז, שרייבט יעדער אריין קאמענטס, ר' נחום וואו ביסטו, ר' נחום זאג איך איך בין דא, איך בין על המשמר, נישט געזארגט ער גייט אים נישט אנרירן וואו מען טאר נישט, ער האט הערי לעגס און ער גייט שווימען, רירן אים אן די קינדער, וואט א דזשאוק, יא אזוי זעמער אונז אויכעט ליידער, גארנישט בעסער פונעם גוי. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב א גרויסע הנאה ווייל איך האלט אז איין טאג וועט מען נאך שיסן אלע ראשי ישיבות אויף טויט. נישט. דאס וועט זיין די סוף. זיי נעמען א קינד, די קינד היז טרייענג היז סטראגלינג, און זיי גייען אין ישיבה, די ראש ישיבה געט אים א כאפ אן און ווארפט אים ארויס, יו נאו וואט דיס דאז, וואט אן אימפעקט דיס העז אן אלל היז בראדערס און סיסטערס, אן היז סיבלינגס, כ'וויל דא ארויפלייגן דעם גרויסן געוואלדיגן בעל מוסר, איך קען אים נישט פערזענליך, פערסענלי איי דאנט נאו, כ'ווייס נאר ער הייסט וואקסמאן, און כ'האב שוין געהאט אויפן האטליין אז ס'איז דא א פרוי וואס זי הייסט וואקסמאן, זי איז א סייקאלעדזשיסט, אין בארא פארק אין אין אן ארגענעזעישן כ'האב איר ארויפגעלייגט אמאל אויפן האטליין נישט וויסענדיג צו ס'האט עפעס צו טוהן מיט דעם ר' וואקסמאן האבן מיך אפגעקאלט אכט אינגעלייט שי רואינד די שלום בית זי איז אזא שיקסע אזא מכשפה אזא רשע'נטע און איינמאל האט זי זיך גענומען רעדן מיט מיינס א טאכטער און מיין טאכטער האט איר געזאגט דו ווייסט איך בין א לייסענס סייקאלעדזשיסט איך קען דיך איינשפארן איך קען דיר צונעמען די לייסענס דאנט טאלק לייק דעט יור נאט היער צו גיסן שמוץ אויף קיינעם. עניוועי, האט זי אפגעקאלט יא יא, זי האט זיך געלאזט נאנאנאנאנא, האט זי זיך מיך קען מען נישט לעקן, די שמוץ יאנז און אלע דרעקערס, נאכדעם איז דא איינער וואקסמאן וואס כ'האב אים ארויפגעלייגט, ס'איז דארט עפעס א גרויסן עושר אין לעיקוואוד, א גרויסער עושר, כ'ווייס נישט צו ס'איז זיין משפחה, האט א גרויסן עושר, און ער האט א ברודער דער עושר וואס איז א פעדאפייל, איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, האט מיך אפגעקאלט יענקי האראוויץ, וואס ער הייסט דאך שוין ווי מ'זאגט. ער העלפט אונז צו אקאמפלישן און ער זאגט נעם אים אראפ ווייל די ברודער געט אסאך געלט פאר לעיקוואוד, זאג איך וואס האט דאס צו טון מיט די פרייס אוו בינס אין טשיינע, זאל יא געבן זאל ער נישט געבן איז נאט מיי ביזנעס, איך לייג אים ארויף און ער בלייבט דארטן, האט ער געמוזט אויפהערן די אלע שייגעץ שטיק, סאו דאס איז די וואקסמאנס, איך קען זיי נישט, איך קען נישט דעם ראש ישיבה, און איך וויל ענק זאגן איין זאך, זייער א וויכטיגן מעסעדזש. איך הייב אן יעצט צו זעהן, ווען איינער איז א ראש ישיבה אפאר יאר, איז עס אחת דתו להמית, ס'איז יד ליד לא ינקה רע, דער אייבערשטער וועט פון אים מאנען די דורות פון די אלע מענטשען, פון שילער'ס דורות און פון די אלע אנדערע, ער וועט עס מאנען ביי זיי, ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס, וויל איך ענק יעצט ארויף לייגן דא א דרשה וואס ער האט געזאגט, און איך וויל אז זאלטס הערן וואס דער שילער ענפערט אים, הערט אויס.
באט פאר מאר דעינדזשערס דען דעט איז.

די חורבן הנפש, די הרס המח, די אדיקשאן עד כדי חילול שבת רחמנא ליצלן, די טאטעל ברעיקדאון אוו וואט א יומען ביאינג איז, איי וואז עט א שבעה קעים טו בי מנחם אבל סאמבאדי, דערס אבאוט סעווען עיט פיפעל סיטינג דער, די אבל וואז סיטינג דער, טו פיפעל ממש נעקסט טו הים, איטש וואן אן היז פאון.

די לאסט פיו דעיס איי ריסיווד א לאט אוו פאון קאלס פיפל סעיאינג דער איז סאו מעני אישוס און איטש אישו איז סאו סאו אימפארטענט און יו ניד ען ענטייער ארגענעזעישן לייק אגודת ישראל דזשאסט טו טעקל איווען וואן אוו דעם די טעריבל ענגוויש און די צער אוו די פרשה אוו די גזירת השידוכים.

די פסוק זעהט אין פרשת ואסתחנון כי חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה די אומות העולם האט לוק עט יור חכמה דעט יו קעפט די חוקים די בעלי תורה סעיז וויטש חוקים כגון פרה אדומה ענד דעל סעי אה רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה איי דאנט אנדערסטענד. דעי מאקד אס, מונין את ישראל, מה טעם יש בדבר, און וואט אר יו קיפינג פרה אדומה, סאדענלי דעיר נתפעל פראם אווער חכמה, תירוץ איז פשוט, דעי מאקד די פרה אדומה ווען די מצוה וואז גיווען, דיס איז טאלקינג אבאוט האנדרעדס אוו יערס לעיטער יו וויל בי אין ארץ ישראל, און די אומות וויל לוק עט אס, עט אווער טשילדרען, עט אווער פעמיליס, און דער גאנא סי די דיפרענס, לוק.

איז העווינג די בויס אר קאמינג אווער פראם די ישיבה ווי אר געטינג טאגעדער פאר א פארטי, הי סעס וואט? האו אולד אר דעי? איי סעד עיטין ניינטין, הי סעס וואט? יו גאטע לאק אלל די רומס, טא בעד יו גאט דיס דיס דיס דיס סקאטש אווער דער יו האוו טו לאק איט אפ דערס גאנע בי איי סעד נאטינגס גאנע העפען נאטינגס גאנע העפען וואט אר יו טאלקינג אבאוט יור העווינג טינעידזשערס קאמינג טו העוו א פארטי די פאליס אר גאנע בי יו קענט דו איט אין יור האוס איי סעד דער גאנע קאם דער גאנע סינג דער גאנע סעי דיסקאורסעס אבאוט די האלידעי.

ער רעדט דא פון נעטפליקס, דאס איז א אזא מאווי, זיי האבן אידישע, זיי מאכן ליצנות פון אידישקייט, פרעגט ער א גוטע קשיא יעצט הערט אויס דעם תירוץ. מיסטער אפי וואקסמען, נאו, דעטס נאט די קוועשטען, יו עסקינג די ראנג קוועשטען אפי, דעטס נאט די קוועשטען אפי, נישט פארוואס איז דא א נעטפליקס, און מיין קשיא איז, איך הייס ארי שילער, איך בין די בחור וואס דו האסט ארויסגעווארפן פאר גארנישט און פאר נישט פון דיין ישיבה, דזשאסט ביקאז. נאטינג ריעלי העד נאו ריזען פארוואס דו האסט מיך ארויסגעווארפן, איין זמן פונעם צווייטן באקומען א לא נתקבל, דאס איז די קשיא, פארוואס טוסטו דאס צו בחורים, נאו דעטס די קוועשטען ווי עסק, אפי די קוועשטען ווי עסק איז נאט וואי דו ווי העוו נעטפליקס עט האום, נאו דאס איז א תוצאה פון די שיט וואס דו האסט געטון, נאו מיי מען, דעטס די תוצאה פון דיין קרעפ עפי וואקסמען, דעטס די תוצאה, דו ביסט דאך אזוי ראנג, דו פרעגסט די גוטע קשיות באט נישט די נישט די גוטע קשיא, יא מען קען פרעגן וואס דא נעטפליקס אין שטוב, באט דעטס נאט די קוועשטען, די קוועשטען איז פארוואס ס'דא ראש ישיבות ווי דיר וואס ווארפן ארויס בחורים, צו ווייל די טאטע האט שפעט מיט שכר לימוד, צו ווייל איך ווייס ווייל די בחור איז נישט אזוי גוט אין לערנען. נאו דעטס די קוועסטשען יו סי עפי נאו יו עסק דעט קוועסטשען אן יור סעלף יו געט מעיבי טו די ענסער אוו נעטפליקס מאראן.
עפי מיינט ער אפרים, הייסט אפרים וואקסמאן. ער רופט אים אפי, על אפי ועל חמתי. דא האט עטס נאך איינער וואס ער באקלאגט זיך, א געוועזענער תלמיד.
ס'איז גארנישט, מען דארף ענק זאגן אז ס'איז דא הונדערטע אזעלכע מענטשן וואס זענען געפלויגן פון מאור יצחק פאר גארנישט און פאר נישט. איך האב געלערנט איין זמן ביי מאור יצחק שיעור א' און, ניין, א א זמן א האלב, כ'האב געלערנט אפילו אין שיעור ב' די ערשטע האלבע זמן, און ער האט מיך אויך ארויסגעזארקעט די ערשטע יאר קיין לא דבר, און איך געדענק נאך ווען ער האט גערופן מיין טאטע האט ער געזאגט פאר מיין טאטע אז ער האט נישט געוואלט מאכן אליינס די באשלוס, איז ער נאך געגאנגען נאכפרעגן ביי א צווייטן גדול הדור נאך א מענגעלע וואס דעסייד ווער ס'בלייבט און ווער ס'בלייבט נישט, און איך בין נישט זיכער צו די מענגעלע איז געווען מיט ראביי ראזענבלום, ס'איז אוועק אפאר יאר צוריק, אדער דער מענגעלע איז געווען א צווייטן, איי טינק איט וואס ראביי ראזענבלום, ווייל ראביי ראזענבלום אדער וואכטפויגל, איינער פון די מענטשן וואס ער פלעגט זייער ליב האבן, און זיי האבן אים געזאגט אז ס'איז אקעי מיך ארויסצואווארפן, האט מיין טאטע געפרעגט, איך פארשטיי נישט, האסט מיטגעברענגט דעם בחור צו ראביי ראזענבלום? האסט מיך מיטגעברענגט? אדער דו ביסט אים אליינס געגאנגען פרעגן אן קיין אן קיין צווייטע צד און אזוי אפגעמאכט? ענד דער וואס נאטינג איי וואס עיבעל טו דו איי וואס קיקט אוט לייק א דאג פאר פסח און איך בין געווען די גאנצע זמן נאכדעם די גאנצע זומער בין איך געווען אן קיין ישיבה סאו יעס איי קוד סעי פראודלי איי ענטערד די סטריטס ביקאוס אפרים וואקסמאן איך בין נישט אנגעקומען אויפן גאס פארדעם איך בין געווען א ישיבה וואס פלעגט ענדיגן פסח אזוי א וואך די וואך פון פסח פלעגט מען ענדיגן

הי נאוס איים רייט, הי נעווער עקסטשעינדזשעס א ווארד וויט עני אוו די בחורים, ער שפילט גאט ווען ער וואקט אריין אינמיטן חזרה ביים שיעור, הי לאווס טו ראן אין ווייל די עולם זיצט און לערנט, אזוי די גאנצע ישיבה אינמיטן לערנען גייט ווערן שטיל, מען שטעלט זיך אויף, ער לויפט צום ספרים שאנק, ער נעמט א ספר און ער לויפט צוריק אריין אין זיין אפיס, אבער מען האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט חליוה אז ער פליט ארויס. פלעגט ארויסקומען ווי א מיט א הוט און רעקל? ניין, ארויסקומען ווי א ליטווישער ראש ישיבה אזוי מיטן טלית קטן ארויסגעהאנגען, די העמד ארויסגעשלאכעט, געלאפן צום ספר, געכאפט א ספר, די גאנצע ישיבה האט זיך אויפגעשטעלט, אה, גאט איז דא, און נאכדעם איז ער אריינגעלאפן אין אפיס, מער האט מען אים נישט געזען. הי נעווער עקסטשעינדזשעד א ווארד וויט בחורים, ער האט קיין איינמאל נישט געפרעגט א בחור וואס מאכסטו, וואס דרוקט דיך, אזוי ווי א ראש ישיבה, וויטש די ווארד ראש ישיבה מינס דעט, טעיק א קיד שוד לוק אפ טו יו, ריספעקט יו און בי עיבל טו טאלק טו יו, דער וואס נאובאדי טו טאלק טו אווער דער, זירא, איך האב עקשעלי געהאט דארט אין ישיבה אפילו ווען איך בין ארויס געגאנגען נאך פסח, וויטש איי וויל בי טענקפול טו דעט פערסאן, יעס איי וויל, קאז הי וואס די אנלי פערסאן דעט עקשעלי האנג אוט וויט מי עפטער איך בין ארויס געלא, ארויס געזארקעט פון שיעור בית, איך פלעג ארויס גיין מיט אים יעדע נאכט, ער פלעגט זיצען מיט מיר, הי יוזט טו עקשעלי קיפ מי אינטעקט, יא, און וואס נייסעסט גיי. און איי דאנט וואנט טו סעי היז נעים באט אז איינער וועט פרעגן אים פרייוועט איי העוו נאו פראבלעם טו סעי איט איי דאנט נאו איף הי וואנטס היז נעים טו בי סעד באט ער ארבעט דארט אין ישיבה וואן אוו די מאסט נייסעסט דזשענערעס פיפעל איי העוו עווער מעט איך בין געזיצן מיט אים שעות און פארברענגט און ער האט מיך אויך געזאגט איי העוו נאו איידיע וויי דעי דיד דעט טו יו העד נאו ריזען באט דאנט ווארי ער האט מיך פרובירט צו מחזק זיין דער דזשאב. וואס אפי וואקסמאן האט געדארפט טוהן, האט די מענטש מיך געטוהן פאר א גאנצע האלבע יאר ביז כ'האב געטראפן א צווייטע ישיבה, באט דען איט וואס קווייט א ליטל טו לעיט, איי וואס אלרעדי אין די סטריטס. און דער מענטש וואס האט מיך אריינגעלייגט אין די גאס הייסט אפרים וואקסמאן, ער פירט זיך אויף, ער רעדט זיך איין ער איז גאט, הי העז נאו קשר מיט נאו בחור, נאו בחור קען עקשעלי סעי דעט הי סעט. וויט הים פאר טו אווערס העד א דיעפ קאנווערסעישאן וואס האט נישט געהאט מיט די גמרא אדער די שיטה מקבצת, נאובאדי קען עווער סעי דעט אבאוט דיס גיי, און דיס גיי העז וואן גוד מעלה היז א עמעזינג ען עמעזינג ספיקער אפרים וואקסמאן און איי סטיל ליסען טו היז דרשות ביקאז איי לייק די וועי הי טאלקס באט און אויך האט וואן סעקאנד באט כ'דארף עס איינזאגן איי לאסט מיי קאנטעקט אוו ספיטש באט יא באט. די גמרא זאגט הקול קול יעקב וידיים ידי עשיו איז געזאגט געווארן יעס, איים טעיקינג פול דיסקלעימער אן דיז ווארדס, די ווערטער הקול קול יעקב וידיים ידיים עשיו איז געזאגט געווארן אויף אפרים וואקסמאן ווייל איך ווייס הונדערטע הונדערטע בחורים, אקעי נישט הונדערטע הונדערטע אפילו הונדערט בחורים וואס זענען געפלויגן פון דארטן. וואס זענען היינט שוין נישט קיין שומר תורה און מצוות, טענקס טו אפרים וואקסמען און הי איז די וואן איז גאנא סיט היר און טאלק טו אס אבאוט אינטערנעט, הי איז די וואן איז גאנא סיט היר און טאלק טו אס אבאוט נעטפליקס, ווער ביסטו? דו ביסט א גארנישט, הקול קול יעקב ידיים ידי עשיו, איף יו גוגל סערטש איט דער שוד בי יור פיקטשער אן איט, דאס ביסטו, דו ביסט א שלעכטע מענטש, דו האסט וויי געטון טאטעס, הונדערטע טאטעס פאר גארנישט און פאר נישט דזשאסט פאר יור גאד דעם נעים. און מענטשן רעדן זיך איין אז איך בין אנגעווייטאגט און דאס, איך בין נישט. באט יעס איי אופענד אפ א טראמפ און עניבאדי דעט וואס וויל אראפלייגן נאך אזא סטארי שוד ביקאוז דיס גאי איז א פעיקער א טו פעיסער און א נעסטי אינדיווידזשועל און איים נאט מעד עט הים לעטס מעיק דיס קלער איך בין נישט אויפגערעגט אויף אים איך האב גארנישט מיט אים איך האב שוין נישט געהערט די נאמען פאר

מי פערסענעלי ענטערט די סטריטס ביקאוז אוו יו אפרים, ביקאוז אוו יו, און איך גיי דיך נישט רופען הרב אפרים, איך גיי דיך נישט רופען ראש ישיבה, איך גיי דיך נישט רופען א מרביץ תורה, ביקאוז כת ש"ץ שבתי צבי האט אויך געקענט לערנען, שבתי צבי איז אויך געווען א מרביץ תורה, באט וואס שבתי צבי ידיים ידי עשיו, ידיים ידי י, או מיי גאד איך צומיש מיך שוין, הקול קול יעקב ידיים ידי עשיו איז געזאגט געווארען. אויף דיר ענד איים טעיקינג פול דיסקלעימער ענד איי נאו דער אר האנדרעדס ענד האנדרעדס אוו פאדערס דעט סעי די סעים עקזעקט טינג דו האסט ארויסגעווארפן בחורים פשוט ווייל זיי האבן געהאט א שוועריקייט אין לערנען נישט ווייל זיי זענען געווען שווער נישט ווייל זיי זענען געווען שלעכט אפילו זענען יא געווען שלעכט סאו וואט דעטס וויי ישיבה איז דער ספיק טו די קיד אפען היז הארט שאו הים לאוו יו נעווער דיד דעט יו וואקד אראונד לייק קים דזשאנג אן א דיקטעיטינגשיפ פיפל שוד בי עפרעיד אוו יו און פרייטענד און אכן וויי דאס קען, די דזשאוק וועט קיינער נישט כאפן נאר איינער וואס האט געלערנט ביי וואקסמאן אכן וויי טאמער איינער האט דיך נישט געזאגט גוט שבת פרייטאג נאכמיטאג נאך דיין שמועס האהאהא וואו. Wow האסטו דאס גענומען פערסענאל. ענד דעטס אלל איי גאט טא סעי פאר יו. און דא האט איר נאך איינעם וואס ער באקלאגט זיך אויך אז ער האט געהאט דארטן א קינד אין די ישיבה, יונתן שווארץ, און ווער ווייסט וויפיל נאך ס'איז דא און נישט יעדער קאלט אריין, ס'איז א שעים. דו ווייסט וואס די סעד פארט איז וועגן רבי אפרים וואקסמאן? רבי אפרים וואקסמאן איז די גרעסטע ספיקער די מאוסט געלונגענסטע ספיקער וואס כלל ישראל האט טויזענטע אידן האבן געלייגט פילטערס אויף זייער פאון נאך זיין דרשה, טויזנטע אידן האבן אוועקגעווארפן סמארטפאונס נאך זיין דרשה, ער האט א כח צו מחזק זיין און צו מעודד זיין אידישע קינדער וואס קיינער האט נישט, און דער מענטש וואלט געקענט אויפמאכן א ישיבה און זיך אפגעבן מיט בחורים און זיי מחזק זיין, שטאטס דעם האט ער געעפנט א ישיבה למצוינים, מיין זון, יא. מיין זון האט ער ארויס געטראסקעט ווי א הונט, און איך בין געגאנגען רעדן מיט הרב וואלפסאן, מיט'ן משגיח פון עמונת ישראל וואס איז פון די גדולי זקני דורינו, און ר' משה וואלפסאן זאל פועל'ן ביי אים, ר' משה וואלפסאן האט מיך אנגעקאלט חול המועד סוכות אז ער האט געפועלט ביי אים, איך האב אנגעקאלט הרב וואקסמאן אז ברוך השם כ'האב געהערט דער משגיח האט גערעדט מיט אייך, זאגט ער דו מיינסט איך גיי מיך טענה'ן מיט ר' וואלפסאן אויפן טעלעפאן אנדערטהאלבע שעה, אים האב איך געזאגט אז יא, איך בין דיר מודיע, זוך דיר א צווייטע ישיבה. איך האב אים געפרעגט וואס איז די פראבלעם מיט מיין זון, מיין זון האט געהאלטן ביים לערנען, געווען א חשוב'ער בחור, האט ער געזאגט אז דיין זון איז צו סטיקי, מיין זון האט אים ליב געהאט אהבת נפש, ער איז צו סטיקי, כאפסט נישט? ער וואלט געקענט קנאקן, זיין דער גדול הדור און מחזיר בתשובה זיין טויזנטער טויזנטער אידן און טויזנטער טויזנטער בחורים, שטאטס דעם רעדט ער נעטפליקס. וואט אן אקאמפלישמענט ביי אגודה, אז וואס? מען האט געברענגט הרב וואקסמאן זאל רעדן וועגן נעטפליקס, איך זאג דיר צו, איך האב נישטאמאל געוויסט וואס מיינט נעטפליקס, וויפיל בורד אידן האבן אינדערהיים נעטפליקס, און וויפיל אינדערהיים אידן האבן אינדערהיים צובראכענע בחורים וואס מוטשען זיך מיט ישיבות, דאס איז די פראבלעם פון כלל ישראל? נעטפליקס? די פראבלעם פון כלל ישראל איז א ראש ישיבה ווי נאות יצחק געט זיך אפ מיט מצוינים וואס וואלטן סיי ווי סיי געווען מצוינים, נישט נעטפליקס. כ'לייג יעצט ארויף נאך א קליפ פון יונתן שווארץ. קודם יונתן איז ער עפעס א שטיקל משפחה אויך. און חוץ פון דעם איז ער געווען נעבעך א יתום. יונגערהייט איז זיין מאמע אוועק. איך געדענק עס נאך אין ארץ ישראל האב איך געלערנט דעמאלטס. ווען ער רעדט רעדט ער נישט א דרשה ער רעדט פון הארץ. און דאס זאל זיין א בנין אב פאר אלע ראש ישיבות. זייער אסאך ראש ישיבות פרעגן האסט נישט קיין מורא? רעדסט אויף וואקסמאן? רעדסט אויף דעם? יענעם האסט נישט קיין מורא? זאג איך אים, איך האב יא מורא, איך האב אבער מער מורא פאר דעם וואס ווארפט ארויס בחורים אז זיי פאלן ארויס און זיי גייען לתרבות רעה. שטייט אין זוהר הקדוש אז דער אייבערשטער האט ליב משפט. נו, פרעגט דער זוהר, נו, אויב אזוי וואס בעט מען רחמים ביים אייבערשטן? זאגט ער, דער אייבערשטער האט אבער מער ליב אידן ווי ער האט ליב די משפט. זוהר הקדוש. איז די זעלבע דא אויכעט. איך האב זייער מורא. איך קוק אבער וואס מען טוט דא, ווי א חורבן מען טוט, קען קומען א ראש ישיבה און נעמען מענטשנ'ס געלט, מענטשן געבן אים נדבות, און וואס לאזט זיך אויס פון די אלע זאכן? אז זיין אייגענער זון איז דא א ווידיאו ווי ער האט אויכעט די טמא'נע כלי, איך ווייס נישט צו דאס איז געמאכט צו דאס איז נישט געמאכט אבער זעמער אויף צרות.
נעכטן איז ארויסגעגאנגען א וואויס נאוט און עס איז ארומגעגאנגען וויירעל, איך האב באקומען הונדערטער הונדערטער קאמענטס און פאון קאלס, פארשטייט זיך נישט געקענט אלעס ענטפערן, איך בין נישט ווייניג ביזי פאר חנוכה, און מענטשן האבן געהאט פארשידענע צוויי נקודות וואס האבן מיך געטשאלענדזשט און זיי האבן מיך געפרעגט און איך וויל עס ענטפערן פארן עולם ס'איז כדאי צו וויסן, נאמבער וואן. איך בין א דעת בעל הבית, מען דארף הערן דעת תורה. איך בין הונדערט פראצענט מסכים מיט דעם, כלל ישראל מוז הערן דעת תורה, אך און וויי ווען ס'וואלט נישט געווען קיין דעת תורה. און אדרבה ואדרבה לאמיר הערן וואס דעת תורה איז געווען. דער בעל דברי יואל, סאטמארער רב זכר צדיק לברכה, איז האט מיר האב איך געהערט פון מיין פעטער רבי סענדער דייטש זכרונו לברכה האט מיר דערציילט אז רבי משה ניישלאס איז אריינגעקומען צום רעבען און האט אים געזאגט ער האט א קלאס וואס ס'מוטשעט זיך מיט, ער האט צוויי בחורים וואס איז א פראבלעם, ער וויל פרעגן דעם דעת פון רבי'ן צו ער קען אוועק שיקן די צוויי בחורים, האט ער אים געפרעגט, האט סאטמארער רב געפרעגט וויפיל אנדערע בחורים זענען דא וואס זענען יא וואס שטעלן זיך יא צו, האט ער געזאגט זעקס און צוואַנציק זענען ממש מצוינים און צוויי מוטשעט ער זיך, האט אים סאטמארער רב געזאגט שיק אוועק די זעקס און צוואַנציק און האלט די צוויי, דעת תורה האט פארשטאנען אז מצוינים וועלן עניוועיס וואקסן, זיי זעלן סיי ווי סיי וואקסן, רבי משה פיינשטיין האט קיינמאל נישט געלערנט אין קיין ישיבה, ער איז געוואקסן א גאון ווייל ער איז געווען א גאון. מצוינים זענען בחורים וואס וואקסן אויף זייער אסאך מצוינים וואס דאס איז זייער נעיטשער זיי וואקסן אויף מצוינים. דער ברך משה איז אריין געקומען אמאל פון די הנהלה ער וויל ארויסשיקן א בחור ער מוטשעט זיך שרעקליך מיט א בחור האט ער אים געזאגט אדרבה ואדרבה יא אבער איך וויל מתפלל זיין פאר דעם בחור לאז מיך הערן וואס איז זיין מאמעס נאמען איך וויל מתפלל זיין פאר אים זאגט ער ער ווייסט נישט ער ווייסט נישט וויאזוי איז זיין מאמעס נאמען. סאו די די ווילסט ארויסווארפן א בחור פון דיין ישיבה? די האסט נאכנישט מתפלל געווען פאר אים? די ווייסט נישט זיין מאמעס נאמען? קיין קאפיטל תהלים האסטו נישט געזאגט פאר אים? ווי קענסטו אים ארויסווארפן? סאיז דא הרב שטיינמאן זכר צדיק לברכה איז אמאל אריין געקומען א ראש ישיבה און ער האט געזאגט ער האט א בחור אין ישיבה וואס ער איז א חוטא ומחטיא את הרבים ער איז א א נעגער ממש אין ישיבה. האט רב שטיינמאן און ער וויל אים ער וויל פרעגן רשות צו ער מעג אים ארויסווארפן רב שטיינמאן זאגט חס ושלום זאגט ער ס'איז דאך א חוטא ומחטיא את הרבים האט רב שטיינמאן געענטפערט מען זאל נעמען א משגיח טווענטי פאר אווערס אויף דעם בחור צוועלף שעה צוועלף שעה נישט קיין חילוק אים האלטן אכטונג געבן אויף דעם בחור מיטגיין מיט אים איינער זאל אכטונג געבן אויף אים. זאגט די ראש ישיבה איך פארשטיי נישט זיין טאטע האט נישט קיין פעני. זאגט רב שטיינמאן ס'האט גארנישט מיט זיין טאטן דו האסט אריינגענומען א בחור דו ביסט דאס איז דיינס א קינד דו מוזט אים מגדל זיין דו מוזט מאכן זיכער אז ער וואקסט אויף אין א סיסטעם מוז אויפוואקסן זיין טאטע קען נישט עפארדן אויף ישיבה אבער וואס רב שטיינמאן האט פארשטאנען אז א בחור אין א ישיבה איז א קינד און לא עלינו פונקט ווי א קינד וואס האט רחמנא לצלן יענע מעשה דארף מען אים אויסהיילן א בחור דארף מען אויכט אויסהיילן איך ווייס פאר א פאקט אין בית לפליטות איז דא א מיידל וואס האט אנגעהויבן אביסל צו גליטשן, בית לפליטות צאלט פאר א משפחה, נישט ארויס ווארפן, מען האט געצאלט פאר א משפחה וואס האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, זאל דארטן אויפוואקסן, זיי צאלן עס, ווייל מען פארשטייט אז א קינד איז א קינד, קלויזענבורגער רב האט נישט אויפגעשטעלט קיין ישיבה ווי מען האט געמאכט בחורים וואס זיך פארהערן טויזענטע בלאט גמרא, און ס'איז געווען דארט אויכעט ביינונים און מיט און שוואכערע, און ביי די ווען ווען מ'רעדט פון ביינונים מ'קען מיינען אז מ'רעדט איבער בחורים וואס זענען רחמנא לצלן, ניין ס'דא בחורים וואס זענען אַכציק סטודענטס, פֿינף און אַכציק סטודענטס, די מצוינים ישיבה ווילן זיי נישט ארייננעמען, דאס איז א פעקט אויף לייף, מ'וויל זיי נישט קענען, ס'דא צענדליגע מעשות, צום טאהשער רעבין איז אמאל אריינגעקומען א מנהל ישיבה, ער זאגט די מנהל זאגט ער. רבי דוד שליט"א, מ'האט שוין גערעדט צום רעבן צענדליגער מאל וועגן דעם בחור, ער איז געענדיגט, מ'קען נישט מער, אדער שליט"א אדער אונז אדער ער. האט טאהשער רבי געזאגט ווארפטס אים ארויס, איך בין מסכים, אבער מיט איין תנאי, וואקטס ארויס פון דא און טראכטס ענק, ווען דאס וואלט געווען טאהשער רעבנס א קינד, מיין זון, וואלט עטס אים אויך ארויסגעווארפן צו נישט? טאמער וואלט עטס אים ארויסגעווארפן מיינס א זון, ווארפטס אים ארויס. טאמער נישט האלטס אים. און ביי די וועי איך ווייס ווער דער איד איז, ער איז איינס פון די חשובסטע חשובסטע אידן אין טאהש. וכדומה וכדומה דא צענדליגער מעשה'ס פון גדולי ישראל. וואס איז דער פראבלעם מיט ישיבה לבית ציון? דאס איין טענה האב איך דא געטענה'ט מיט גדולי ישראל סא דא האטס עטס א דעת תורה. צווייטע טענה האט מען געטענה'ט פארוואס שיק איך אים נישט לישיבה לבית ציון? פארוואס יא? ר' יונתן שווארץ, האסט עס געזוכט צו שיקן א ישיבה לבית ציון? ס'איז שתי תשובות בדבר. קודם כל, יעדע טאטע איז סעלפיש, קיינער זאל מיך נישט איינרעדן אז נישט. יעדע טאטע און מאמע ווילן פאר זיינע קינדער די בעסטע. ווען איך בין געווען די בעסטע בדחן האט יעדער געוואלט יונתן שווארץ, ווען פינקי איז געווען די בעסטע האט יעדער געוואלט פינקי, און ווען אילאוויטש איז געווען די בעסטע האט יעדער געוואלט אילאוויטש. יעדער וויל די בעסטע און די שענסטע. אייער איז די טייערסטע קינד. יעדער וויל די בעסטע. פארטיג. לעטס בי פעיר אבאוט איט. עטס א סעד פעיר, באט דאס איז די מציאות. צווייטנס. אפשר זאגט מיר איינער וואו ס'איז דא אזא זאך א ישיבה נישט של מצויינים? נישטא אזא זאך! אדער ס'דא א סיסטעם אזוי ווי בעלז, סאטמאר, וויזשניץ, גער, פאפא וכדומה וואס זיי מען וואקסט אויף מיט די סיסטעם, אדער אז איינער ווי מיין זון האט געלערנט אין ביאן, איינמאל ס'קומט ישיבה קטנה נישטא מער קיין ישיבה, ישיבה גדולה נישטא מער קיין ישיבה גדולה, ער מוז זוכן א נייע ישיבה. סאו דא איז די פראבלעם. נישטא קיין ישיבה פאר שוואכע בחורים. ווער ס'האט געעפנט א ישיבה פאר שוואכע בחורים איז דורכגעפאלן. ס'קען נישט עקזיסטירן אזא זאך. א ישיבה מוז אנהאלטן פון אלע סארטן בחורים. מצוינים, ווייניגער ווי מצוינים, בינונים און שוואכערע. עטס קענטס זיך פארשטעלן די הנאה וואס א בחור האט פון לערנען מיט א שוואכע בחור? נאר אזוי קען ער וואקסן. די מציאות איז אז די מצוינים וואס מ'האלט א ישיבה נאר למצוינים איז א חורבן נורא, אזוי ווי א שפיטאל וואס נעמט אריין נאר געזונטע מענטשן, ס'איז פונקט אזוי ווי א א א מ'זאגט דארטן ויהי שם לגוי פארוואס איז מען געווארן גוים? מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, מ'האט אריין גענומען נאר מצוינים, פארשטייט זיך ס'איז א ווערטל אבער די נקודה איז א מורא'דיגע אמת'דיגע נקודה, יעדער איינער וויל פאר זיין זון די בעסטע, און די סיסטעם אנפארטשענעטלי וואס גייט אן טאוואס אזוי ווי סאטמאר בעלז זיי וואקסן אויף אין א סיסטעם וואס זיי קענען ווייטער גיין אין ישיבה און איינער וואס נישט פאלט אויס און איך וויל ענק דערציילן איך האב א חבר א גוטע חבר מיינע ער איז א באבובער חסיד פארטי עיט און די באבובער רב זאל זיין געזונט האט געמאכט א מאוו און הפלא ופלא, די אינגערמאן האט א בחור מצוין, און ווען ס'איז געקומען צו ארויסנעמען און אריינלייגן אין ישיבה, האט ער מחליט געווען אז ער גייט אים שיקן א מצוין, באבובער רב האט אים אנגערופן, די היינטיגע באבובער רב זאל זיין געזונט, און האט אים געזאגט, הער מיך אויס, איך האב מיך געמוטשעט מיט דיין זון, ער איז אויפגעוואקסן ביי אונז צוועלף יאר, דרייצן יאר, יעצט גייסטו אים ארויסנעמען פון ישיבה מצוין, נעם אלע דיינע קינדער. ער האט זיך אנגעהויבן צו בעטן, דער אינגערמאן האט אסאך געלט, ער האט זיך גענומען בעטן, באבובער רב האט אים געזאגט, אדער אלע, אדער קיינער, אדער וואקסט ער אויף ביי מיר, אדער אלע וואקסן אויף ביי א צווייטן, און דאס איז די וויכטיגסטע זאך, ווען אלע רעבעס וואלטן אראפגעלייגט זייערע פיס, נישטא אזא זאך דו קענסט האלטן ביי מיר די שוואכע די קליינע אדער זיי האלטן די ערשטע דרייצן יאר ביי מיר נאכדעם נעמסטו זיי ארויס לייגסט אריין ישיבה למצוינים, וואלטן זיך די ישיבות למצוינים געענדיגט. איינמאל פאר אלעמאל, געענדיגט! די פראבלעם איז, ער לערנט אין סאטמאר, צו ער לערנט אין בעלז אדער אין גער, צו עניווער, ער וואקסט אויף ביז די דרייצן יאר, מען מאכט אים דארטן א מצוין, נאכדעם גייט ער אריין, ער הייסט דאך א שיינע איד! איך קען א אינגערמאן א עושר, וואס זייער אסאך קענען, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, א מולטי מולטי מיליאנער, געוואלט זיין טאטע זאל ווערן א מכובד'יגער מענטש, זיין טאטע איז א מכובד'יגער מענטש, זיין טאטע איז א גרויסער תלמיד חכם, האט ער געפענט א ישיבה למצוינים, ביי די קינדער זענען אלט עלף יאר, ער צאלט שוין געלט פאר די מלמדים צו געוואר ווערן ווער זענען מצוינים, ער לויפט שוין נאך די טאטעס ווען זיי זענען עלף צוועלף יאר, מען צאלט נישט קיין שכר לימוד, ער צאלט נאך צו פאר די טאטעס, ער האט א ישיבה למצוינים, הע הע, א מורא'דיגע זאך, שטעלט זיך פאר ווען דער מולטי מיליאנער וואלט געצאלט געלט פאר אינגעלייט זאלן לערנען מיט בחורים. אדער צו לערנען מיט שוואכערע. און ביי די וועי, מ'רעדט פון שוואכערע, איך רעד נישט קיין שוואכע, ס'איז דא ווייניג, ס'איז דא שוואכע, אבער ס'איז דא אויך די בינונים, ס'איז דא אבאוו בינונים, זיי ווילן די ישיבות למצוינים אויך נישט אננעמען, ווי זאגט מיר א אינגערמאן, איינער קומט צו אים נאך געלט, פאר ער האט א ישיבה למצוינים, זאגט ער האסט א ישיבה למצוינים, זאלן זיי גיין בית מדרש לערנען, פאר דעם דארפסטו האלטן א ישיבה, נעם שוואכערע און בוי זיי אויף זיי זאלן ווערן מצוינים. איך האב געשיקט מיין זון צו ר' אפרים וואקסמאן ווייל ער איז אויפגעוואקסן אין א צווייטע סיסטעם, ער איז אויפגעוואקסן אין א סיסטעם וואס איז נישט דא קיין ישיבה, נאמבער וואן, צווייטענס מיין זון איז געווען הדוק און מקושר צו יעדע דרשה וואס ר' אפרים וואקסמאן האט נאר גערעדט, מיין זון איז געווען גלו צו אים, ער איז געווען זיין זיין זיין זיין ראול מאדעל, ער האט ארויפגעקוקט אויף אים מורא'דיג שטארק, איך געדענק מען האט אדורך איך האב אים די ערשטע טאג גענומען אין ישיבה צו וואקסמאן מ'איז אדורך געפארן, איך בין אדורך געפארן די דזשארדזש וואשינגטאן ברידזש איך האב געקוקט אין שפיגל איך האב אים געזען. ער האט געשיינט פון שמחה ווייל ער איז אנגענומען געווארן ער וואקסט אויס ישיבה דאס איז מיר געווארן א מוראדיגע זאך ער האט זיך ערוואקסן און ער איז א מוראדיגע גדול א טאלענטעד מענטש ער וואלט געקענט מיט איין דרשה איינמאל א וואך אין א ישיבה פאר בינונים אין א ישיבה למצוינים מאכן אלע מצוינים מיט א גאון אין רעדן ער האט א מוראדיגע פאוער ס'איז א מוראדיגע משפיע פארוואס זאל מען אויסניצן א ישיבה למצוינים וואס פעלט עס אויס און ביי די וועי קוקט'ס די פעקטס און טוט'ס זעהן. די גרעסטע גדולים היינט פון כלל ישראל, די חשוב'סטע אידן, קומען פון די סיסטעמס וואס נעמען אריין אלע, צו דאס בעלז, צו דאס סאטמאר, צו דאס סקווער, צו דאס וויזשניץ, צו גער, צו יעדער איינער. ס'איז א מציאות, דארטן וואקסט אויף די שענסטע אידן, און אין די ישיבות נעמען אריין נאר מצוינים, עטס ווייסט'ס דעם אמת, אדרבה, טאמער ווייסט עטס נישט, קוקט'ס עס אדורך און טוט זען. איך וויל מסיים זיין מיט דעם, כ'האב גארנישט קעגן הרב וואקסמאן, חס ושלום, ער האט אויסגעהאלפן מיין זון, אוודאי מיין זון איז פארווייטאגט עד היום הזה, באט הלוואי זאל עס קענען מתקן זיין, איך וויל אים נישט בארעדן, הלוואי זאל ער קענען ארויסגיין אין די גאס און געבן די זעלבע דרשה וואך נאך וואך ווי ער גיבט היינט פאר פאר פאר פאר פאר נעטפליקס איז די פראבלעם פון כלל ישראל, נעטפליקס וואן טו טען איז דאס ביליוו מי וועי אין די באדעם, כלל ישראל האט אסאך גרעסערע פראבלעמס, מחלוקת וואס גייט פאר אין כלל ישראל, הונדערטע מיידלעך און בחורים וואס זענען אפגעפארן, איינער איז אמאל געווען אין פארק אויף עיטינט עוועניו וואס גייט פאר א שבת, וויפיל בחורים און מיידלעך זיצן און סמאוקן שבת, איינער איז אמאל געווען אין לעיק אין לעיקוואד וואס טוט זיך. מיר האט דערציילט א מאמע ביי שבתון אפאר וואכן צוריק אז זי צינדט לעכט שבת לעכט יעדע וואך קומט ארויף איר זון מיט א פיטבול מיט א דאגי וואס איז א א א מסוכנדיגע דאגי און ס'מאכט אים בילן ווען די מאמע צינדט לעכט און זי זי האט א הוראה פון גדולי ישראל זי האט נאר איין קינד אינדערהיים זי ווארפט אים נישט אויס איך בין געווען ביי שבתון וואס ס'איז דא פינף אפגעפארענע קינדער אין איין שטוב דאס איז די פראבלעם פון כלל ישראל א אינגערמאן וואס האט היינט א דין תורה פון צען טויזענט דאלער לאמיר צען הונדערט טויזענט דאלער קען ער היינט גיין אין א דין תורה? א אינגערמאן קען היינט גיין אין א דין תורה, מיר זאל איינער זאגן אז א אינגערמאן קען היינט גיין אין א דין תורה פאר הונדערט טויזנט דאלער, ס'וועט זיך אים שלעפן די דין תורה זיבן אכט יאר, און נאכדעם אים געקאסט צען מאל מער, דאס איז די פראבלעם פון כלל ישראל? נעטפליקס? וויפיל אינגעלייט קענט עטץ וואס האבן נעטפליקס? איך קען ליטווישע חסידישע, איך קען נישט קיין איין מענטש, קול גייס, וואס האבן נעטפליקס. ס'איז דא איינער וואס קען א חרדישע חסידישע שטוב אדער א ליטווישע שטוב וואס האט נעטפליקס? איך קען נישט אזיינע, דאס איז נישט די פראבלעם פון כלל ישראל, איך האב געזען אויף ווידעא און איך נעם אויף דעם אחריות וואס איך זאג, איך האב געזען א ווידעא, איך וועל עס זאגן נאכאמאל, איך האב עס אליין געזען נישט געהערט, ווי א ווי א אינגערמאן גייט אריבער פאר איינער פון די חשובסטע דייננען וואס פירט דין תורות וואס האט זיך געשלעפט איבער זעקס יאר, א דין תורה פון זיבן אכט הונדערט טויזענט דאלער בערך, און ער איז צוגעגאנגען צום דיין, איך האב געזען די ווידעא. מען גיט אים פינף טויזנט דאלער אין די הענט אריין ער זאל עס ענדיגן ביז א וואך און א וואך שפעטער האט מען עס גענדיגט און עטס פארשטייט זייער גוט לטובת וועם מען האט עס גענדיגט. אונז האבן פראבלעמען פון נעטפליקס דאס איז נישט די פראבלעם. ישיבות למצויינים איז וואן אוו די ביגעסט פראבלעמס פון כלל ישראל דאס מוז זיך ענדיגן אנפארטשענעטלי איך האב נישט די כח עס צו ענדיגן באט הלוואי אפשר זאל מען רעדן דערפון זאל עפעס ווערן דערפון, יעדער איינער זאל האבן אסאך אידיש נחת, און מען זאל זוכה זיין וזכני לגדל בנים ובני בנים תלמידי. יא יא, מ'עט זיך נעמען, איך זאג אייך, איין טאג, איך האף כ'על נאך לעבן דעמאלטס, מ'עט שיסן ראש ישיבות אין די גאס, ווייל זיי הרג'ענען אפ דעם בחור, זיי הרג'ענען אפ די עלטערן און זיי הרג'ענען אפ די גאנצע משפחה, דאס איז וואס זיי טוען, איך האב אייך שוין אמאל פארציילט א מעשה, מיך האט מען גערופן איך זאל פאררעכטן עפעס א מקווה אין אנטווערפן, כ'זאל בודק זיין און פאררעכטן ווען מ'ברויך. ווי איך בין אנגעקומען פארנאכטס האט מען מיך געבעטן איך זאל אריינגיין צו רבי יענקעלע האט נאך געלעבט דעמאלטס און איך זאל אים מיך אינטראדוסן אז איך בין דער מקווה מייסטער ווייל ס'האט נישט געפאסט ער הייסט דאך דער רב דארט און דער רבי און דאס האט מען געוואלט איך זאל אריינגיין צו אים האב איך געזאגט אקעי איך האב נישט קיין פראבלעם למעשה בין איך אריינגעגאנגען צו אים און איך האב געווארט אריינצוגיין און מ'האט געווארט א שעה אנדערטהאלב צוויי שעה ביינאכט קיצור איך האב שוין געוואלט אוועקגיין. איך בין שוין גרייט געווען אוועקצוגיין, איך מיין, אדעתא דהכי לא נדרנא, בקיצור האבן זיי געזאגט ניין ניין ניין, בקיצור איך האב אפגעווארט פונקטליך זעקס שעה, שטאט זיבענע ביינאכט האט ער מיך אויפגענומען איינס צי צוויי, ער איז ארויסגעקומען, ר, נישט רב לייביש, דאס איז נאך רבי יענקל, און ער זאגט מיר, איך וויל אייך עפעס זאגן, איך פארשטיי עטס זענט אביסל ברוגז, עס איז געקומען דא וועגן א מקווה, מען האלט אייך דא אויף אזויפיל שעות, איך בעט אייך איבער, זאלט מיר מוחל זיין, נאר פארוואס האב איך אייך אויפגעהאלטן אזויפיל שעות, ווייל דא גייט פאר א מורא'דיגע זאך, און ממש א. א אידיש קינד איז אין געפאר? צייגט ער מיר א מעשה אזוי, וואס גייט דא פאר, ס'איז דא איינער אין ווילרייק, איז געווען א ראש ישיבה, ווילרייק דאס איז פינף צען פופצען מינוט אוועק פון אנטווערפן, און דער ראש ישיבה האט ארויסגעווארפן א בחור, נו רבי יענקל האט דאס געהערט, מ'האט ארויסגעווארפן א בחור, נו וואו וועט דער בחור גייען, רופט ער אן דעם ראש ישיבה זאל אריבערקומען, און ער איז דעמאלטס אנגעקומען פאר מיר. דאך נישט גיין זאגן דעם ראש ישיבה ווארט פאר נחום ראזענבערג, האט ער מיך געלאזט ווארטן, וויטש איי דידנט קעיר. וואס איז געווען דער סוף? ס'האט געדויערט ביז דריי אהאלב פיר, און ווען ער האט געענדיגט איז ר' יענקל ארויסגעקומען פון זיין צימער, האט מיר פארציילט די מעשה און האט מיך איבערגעבעטן איך זאל נישט ברוגז זיין. בקיצור, די מעשה האט זיך אויסגעלאזט אזוי. ער האט געטענה'ט די גאנצע צייט צו ר' קעלען, אז איך טויג נישט צו דעם בחור, האט ער אים געזאגט נאו פראבלעם, און געהייסן די גבאים זאלן ברענגען א פאפיר מיט א פעדער, זאגט שרייבט אונטער אז איר רעזיגנירט, איר טויגט נישט צו א בחור, ס'איז דא גענדיגט, דאס האט ער דאך נישט געוואלט, איז די סוף איז געווען אז ער האט געזאגט אקעי, ער נעמט אים צוריק, זאגט ר' יענקעלע ניין, דו קענסט אים נישט צוריק נעמען, ווייל דו האסט דאך אים מבזה געווען, דו דארפסט אהיים גיין צו אים מארגן אינדערפרי און אים בעטן ער זאל צוריק קומען, יעדער זאל זען ווי דו נעמסט אים צוריק, זאגט ער דאס קען איך נישט טון, זאגט ער דו קענסט נישט, שרייב אונטער אז דו רעזיגנירסט. דא דא דא לאו ענד ארדער. קיצער ס'האט געדויערט נאך א האלבע שעה ענדליך האט עס אינטערגעשריבן אז ער נעמט אים צוריק און זיך אפגעווישט די נאז. שא. בקיצור די סוף איז געווען אז דער בחור איז אויסגעוואקסן א מורא'דיגער מורא'דיגער טוער. ער האט היינט א ישיבה אין ירושלים און אין די מירער ישיבה האט ער פאר די חסידישע בחורים וואס האבן נישט ווער ס'זאל קער נעמען פון זיי ער לאזט זיי דארטן שלאפן ער געבט פאר זיי אובאכט. די ישיבה הייסט אושפיצין אושפיצינער ישיבה. נישט וואלטן אסאך פון די בחורים געווארן ממש גוים גמור ווייל וואלט דאך נישט געהאט קיין קאנטראל. איז די סוף איז געווען אז ער האט אים געהייסן זאל אים איבערבעטן און ארייננעמען אין די ישיבה. דאס איז עס. זיי זענען ליידיגייער, זענען דרערדיגע, זענען נישט קיין מחנכים, און זיי פירן זיך אויף מיט די בחורים אזוי ווי זיי וואלטן געווען טאקע א פיסע גארביטש, און מען טאר דאס נישט צולאזן. כ'האב אמאל גערעדט מיט א קרוב מיינעם, איך וויל נישט זאגן ווער, איז אין וויזשניצער בית מדרש אין מאנסי געקומען איינער מיט א גרויסן רייפל און איז ארויף אין ווייבער שול, פרעגט אים מע. א קרוב, וואו גייסטו דא אין ווייבער שול מיט אזא רייפל? זאגט ער, איך וויל ארויסשיסן פון די ווייבער שול און דעם ראש ישיבה וואס האט מיך ארויסגעווארפן וויל איך אים אראפשיסן. פרעגט מיין קרוב, וויפיל יאהר שיסטו שוין מיט א רייפל? זאגט ער, כ'האב מיין כ'האב עס יעצט געקויפט, קוק דא האסטו די ביל, ס'איז ברענד ניו. זאגט ער, און וואס וועט זיין אז דו'סט כאפן אלע פיר ראש ישיבות וואס זיי זיצן אויבן אן און פונקט דיין ראש ישיבה יו'ל מיס? גיי אהיים, לערן דיך א יאהר שיסן און נאך וועסטו מיר קומען שיסן. נאך האט ער זיך בארואיגט און ער איז געגאנגען ארבעטן. דאס גייט זיין דער סוף. איר זאלט וויסן די ראשי ישיבות מ'עט זיי אויסקוילען מיט די חזירים ווייל זיי האבן נישט קיין געפיל פאר קיין ליטל דאז הי אנדערסטענד אדער הי דאזענט וואנט טו אנדערסטענד אז ווען דו ווארפסט ארויס א בחור האסטו אים דעטיריערעיטעד זיין טאטען זיין מאמען און אלע ברידער און שוועסטער און די גאנצע משפחה ארום און ארום סאו יו האב טו סטארט יו נאו ווארקינג אויף האו טו בי א סוקסעספול ראש ישיבה איז זייער שיין מען זאגט שיינע תורות אלעס איז גוט אבער דעטס נאט די איידיע די איידיע איז אז דו מוזט קענען צוציען דעם בחור ער זאל זיך טרעפן ביי דיר אין די ישיבה א פלאץ, און עס לאנג עס יו דאונט דו דעט ביסטו גארנישט ווערט עניוועי, סאו דאס איז וואס דא איז געווען דער גאנצע נס חנוכה, וואס דארף מען נאכאמאל צינדן חנוכה לעכט, חנוכה און זינגען און און לאטקעס, די לאטקעס האב איך ענק שוין געזאגט, פארוואס עסט מען לאטקעס חנוכה, ווייל ס'ברענט זיבן טאג אין מאגן, אבער צו וואס דארף מען מאכן די גאנצע צערעמאניע, וואס האבן די יוונים געוואלט, להשכיחם תורתך? די היינטיגע ראשי ישיבות מיט רעבעס מיט מחנכים די אלע וואס האבן געעפענט ישיבות און די אלע וואס פירן ישיבות זענען די יוונים אין אונזער דור זענען דער גילגול הניצוץ פון די אלע ימח שמם וזכרם די יוונים און זייער מישן איז אויך געווען להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך איך וויל דיר זאגן ס'איז דא אמאל אזא למשל דאס איז יוסף מייזעלס איז געווען א יו יוון אן א פארוואס איך בין געווען זייער א וואוילער בחור איך האב אים קיינמאל נישט געטון קיין שלעכטס קיינמאל נישט. געזאגט. ער האט זיך אמאל אויפגעטון איין בחור וואס ער קומט יעדן פרייטאג אין ישיבה אין סענדז סטריט איז נחום ראזענבערג ער איז אייביג דארט ווען עס איז געקומען מיין ברודער האט געדארפט אריינגיין אין סאטמאר ישיבה האט ער געזאגט אה דו ביסט נחום'ס ברודער זאגט ער יא ניין דיך נעם איך נישט איך האב נישט קיין מורא געהאט פון אים איך בין צו אים צוגעגאנגען איך האב געזאגט אז היות פאר דו נעמסט אים נישט וועל איך דיך מאכן אויס ראש ישיבה איך האב נישט קיין מורא פאר דיר סא דאס איז וואס דא איז געווען איך האב נישט קיין מורא געהאט איך קען מיך שלאגן איך האב נישט קיין מורא זיך צו שלאגן האט ער אים געזאגט אקעי איך נעם דיך. וואס א חוצפה איז דאס געווען? וואס האב איך אים געטון שלעכט? דאס איז דאך עס. איך בין א סאדיסט? איך בין א תלמיד פונעם הייליגן דברי יואל, ער האט אונז אויסגעלערנט אפילו די ביבער היט מוזן זיין אלע די זעלבע, און דאס איז געווען א לייפטיים מיסטעיק, ווייל ווען ער האט די אין תחתיים שניים און שלישים וואלט מען געוואוסט דער גייט מיט א ביבער היט, דער גייט אזוי, דער גייט אהער, וואס רעדסטו? ס'איז דא וואס זיי גייען מיט א שטריימל שבת און זיי שעיווען זיך די בארד. פארוואס? ווייל די דברי האט אים אנגעטון א שטריימל. און ס'איז געווען א ראנג אפראוטש פון די גאנצע חינוך. ער האט געמאכט מיסטעיקס אין חינוך, יא. ווילסט מיך קומען שלאגן? וועמיר זעהן ווער ס'וועט זיין שטערקער. הייב נישט אן. באט דאס איז, מ'דארף זיך אויסלערנען פון היינט אן און ווייטער. מ'מוז נישט יעדער בר מצוה בחור אנטון דעם ברייטן סאמעטן ביבער היט. און דאס איז א.

אז אסאך האבן נישט וועלן קיין שידוכים וועגן דעם, זאל ער גיין וויאזוי ער וויל, אז ער קומט נאר מיט הויזן, אנגעטון די אונטערהויזן מיט די הויזן, אין בית מדרש זאל זיין גענוג. ניין איך וויל אזוי, אינדערהיים אין באבוב אינדערהיים, לאז אפ מיט אינדערהיים, מסתמא אינדערהיים האט נישט געטויגט, ווייל ווען ס'וואלט ווען געטויגט וואלט דער אייבערשטער זיי נישט אומגעברענגט אלע. דעטס איט, נאו יו העוו יור מיין מעסעדזש קליר. יעצט איינער האט ארויפגעלייגט דא זייער א שיינע זאך. אז מען פארקויפט דעלישעס פאר חנוכה באונלעס סמאוקד העם סיקס דאלערס ענד טווענטי ניין סענטס א פאונד שרייט ער איז דאך ר' נחום גערעכט די גאנצע צייט ער שרייט איך ווייס נישט וואס מען עסט ווען מען עסט יעדער טוט וואס ער וויל א שטיקל פלייש איז נישט דא קיין כשר'ס היינט צו באקומען ס'איז ממש א חורבן וואס דא גייט פאר איך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך איך האב געזען הרב חיים קניבסקי ער וועבט שוין דאס האב איך געזען. כ'האב עס נאר נישט געוואלט זאגן ווייל ער איז א גאון עולם, און די גמרא זאגט הזהרו בתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו, איז מיר זייער שווער צו רעדן אויף אים, איך מיין ער איז נישט מיין גלייכן, אבער ווען איך זעה אז ער איז א מזיק ביי כלל ישראל, ער האט א שייגעץ אן אייניקל וואס ער זאגט אים וואס צו זאגן, און אויף דעם וועט מען געבן פאר קליינע קינדער שטעכעכץ מיט נידלעך, דעמאלס זאלט איר וויסן איז ער א רוצח. איז א רוצח בשוגג, ער מיינט עס נישט ערנסט, ער וועבט שוין, און כ'האב עס דורך גערעדט מיט רבנים אלעס וואס מען זאל זאגן, מען מוז דאך די מענטש אפשטעלן, ענדליך איז אריין געקומען איינער און ער זאגט מיר זאלסט וויסן, ער הייסט הרב יואב אלון, און ער זאגט זאלסט וויסן אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, מען מוז אפשטעלן דעם יענקי דעם אייניקל פון קארנעווסקי, און מען דארף נישט קיין מורא האבן. און ער ברענגט דא אז ס'איז דא רבנים וואס האבן מורא אז זיי וועלן נישט קענען אריינגיין אין זייער אייגן בית מדרש וואס זיי האבן געבויעט, האב איך געזאגט און וואס הארט אייך נישט קענען אריינגיין, איך קען אויך נישט אריינגיין, און וואס איז? גייט מען נישט אין א בית מדרש? ווען די רבנים האבן מיך גערופן, דו ווייסט מען גייט דיך לייגן אין חרם, פרעג איך יענעם רב וואס הייסט חרם? איך וועל נישט קענען עסן טשולענט שבת? זאגט ער ניין דאס מיינט וועסט נישט האבן וואו צו דאווענען, זאג איך איך ווייס נישט כי מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, וואו דו רופסט דעם אייבערשטן העלפט דיר דער אייבערשטער אויב דו רופסט אים. מיט א אמת'דיגקייט. עניוועי, די רבנים האלטן נאך פאר ווארלד וואר טו, זיי ווייסן נאך נישט וואס דא גייט פאר. איז דא לייג איך ארויף פון דעם הרב יואב אלון, דריי פערטל שעה, ווי ער פארציילט אלעס וואס איז א בלאף דא גייט פאר. און איך וויל ענק זאגן, איך האב לכתחילה געהאלטן אז ס'איז א בלאף. איך וועל ענק זאגן פארוואס, ווייל איך בין אויפגעוואקסן אין סאטמאר, וואס גארביטש מיט ליגנט מ'האט פארקויפט אין רבי'נס נאמען, דאס ווייס נאר איך. און מען זאל אונז אננעמען די שווארצע פאר ולמלשינים און פאר ווייל א פירקא, א בלאף! איך ווייס א מעשה, יענער איז שוין א שוכן עפר, געווען זייער א וואוילער בחור, ער איז אבער געווען א, האט זיך נישט געלאזט פון נתן יוסף, נתן יוסף איז געווען סופאוזינגלי דער מנהל דער ראש ישיבה, וואטעווער די העל הי וואס, בקיצור ער די מ'איז געקומען אין קעמפ ארויס און נתן יוסף האט געהייסן זאל אראפגיין, האט נישט געוואלט אראפגיין, אראפגיין פון די באנגעלאו, קיצור האבן גענומען א טיש געשלעפט און נתן יוסף געפלויגן. און ער איז אראפגעפאלן, איז יענער צוריקגעקומען צוויי דריי פיר שעה שפעטער אין קעמפ און געזאגט, דער רבי האט געזאגט אז דער און דער האט נישט קיין דריסת הרגל אין מיינע מוסדות. שוין, בקיצור, זיין פעטער איז געווען א גרויסער עושר, און ער איז אראפגעפארן צו די רעבעצן בעל הארבאר דעמאלטס, און ער האט אנגעהויבן זיך צו באקלאגן וואס וואס האט ער געטון, און איך מיין ס'איז דאך מיינס א נעפיו, און זאגט די רעבעצן, נתן יוסף איז אזא ליגנער, ער איז בכלל נישט דא געווען, ווייל ווארום ווען ער וואלט יא דא געווען וואלט איך אים נישט אריינגעלאזט די רבי פילט זיך נישט גוט, דאס איז ארומגעגאנגען בלאף, כ'האב זיי שוין געזאגט אויף אסאך מיינע האטליינס אז זיי קענען עס נישט אראפשלינגען, כ'בין נישט זיכער אז דער ויואל משה האט די רבי געשריבן און כ'בין נישט זיכער אז דער על הגאולה ועל התמורה האט די רבי געשריבן, און נתן יוסף האט אונז געזאגט אז ער איז דער וואס האט עס געשריבן, די רבי ברענגט אסאך מאל שמעתי מחכם אחד זאגט ער איך בין דער חכם. וואס דא איז ארום געגאנגען בלאף און ס'איז נישט קיין נייע זאך, כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל, כ'וועל עס איבערזאגן נאכאמאל, ס'איז דא א דין ווען א מענטש שטארבט און ער לאט נישט איבער קיין קינדער, וויל דער אייבערשטער שלא ימחה שמו מישראל, האט ער געמאכט אז די קידושין וואס ער האט חתונה געהאט, דאס איז גוט אז די ברודער זאל נעמען זיין ווייב, איז דא א גאנצע מדובר אין שלחן ערוך אז אויב ס'פאלט צו א יבם צו א מחלל שבת, צו איינער וואס האלט נישט קיין טהרת המשפחה, וואס דער דין איז. איז דא די חלקת מחוקק ברענגט צו אזוי אז די תלמידים פון מהר"י אבן טובים שרייבן אז טאמער די מהר"י אבן טובים ברענגט אז עס ווענדט זיך אויב ווען זיי האבן חתונה געהאט איז ער געווען א שומר תורה ומצוות קען מען זי נישט צווינגען זי זאל גיין וואוינען יעצט מיט איינעם וואס איז נישט א שומר תורה ומצוות. אויב ווען זיי האבן חתונה געהאט איז ער איז געווען נישט קיין שומר תורה ומצוות, איז דאך נישט געפערליך האט חתונה געהאט אזוי מעג ער וואוינען מיט די פרוי אויכעט. שרייבט דארטן דער שלחן ערוך וידוע אז דער מהר"י אבן תבון סגי נהור הוי ער געווען א בלינדער מענטש, וכתבו תלמידיו בשמו מה שלא עלה על דעתו לכותבם. נישט איך, שולחן ערוך, טרי פאר האנדרעט יערס אגאו. איז וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, וואס מען זאגט נאך פון רבי'ן נישט אמת, וואס אונז האמיר אין דעם גרויסע עקספיריענס, און די זעלבע איז וואס מען זאגט נאך פון כ ק קאנאנעווסקי, דאס איז אסור לאמרם, ער קריגט זיך צען דאלער צו פופציג דאלער צו הונדערט דאלער פאר יעדן קינד וואס מען וועקסינעט, הרג'ט מען אפ די קינדער, און דאס גייט ענק ווייזן פארוואס איך בין ארויס אין די מלחמה קעגן די רבנים, מענטשן האבן געשריגן משוגע ס'זענען דאך רבנים, וויאזוי גייסטו ארויס קעגן. זיי מיט א מלחמה ווייל איך ווייס וואסערע א בלאף דארט גייט פאר, זיי זענען בלאפערס ארום און ארום איז בלאפער וואו מען אפערט צו געלט, למשל איך בין דאך די גרעסטע בעל עבירה איך האב דאך מכשיל געווען דעם גאנצן דור, איך האב א האטליין וואס הערן אויס צוואנציג טויזנט מענטשן מינימום, האבן זיי געזאגט איך דארף זיין אין חרם, פיין, קאלט מיך אפ דעם זעלבן טאג וואס מען האט מיך געלייגט אין חרם א רב און ער זאגט זאלסט וויסן איך קען ערלעדיגן ביי די רבנים מען זאל אראפנעמען דעם חרם מוזט מיר געבן הונדערט טויזנט דאלער איך וועל יעדן געבן א חלק דערפון און מען וועט אראפנעמען דעם חרם. פרעג איך דעם רב איך וויל פארשטיין, איך וועל קענען עסן טשולענט שבת, אבער איך מיין אפילו ווען ס'בלייבט דער חרם, זאגט ער יא, פרעג איך נו וואס האב איך מורא פארן חרם, דו ווייסט נישט אויף יענע וועלט ביסט אין חרם, זאג איך אזוי, וועל איך דיר עפעס זאגן, אויף יענע וועלט איז דא אן עולם, אזוי ווי ס'איז דא אין קול איילענד און חרמים, איז דא מענטשן וואס זענען אין חרם, דער ראש ישיבה דארטן איז נישט מער און נישט ווייניגער ווי דער גרויסער רב לעזער הגדול, דו האסט געוואלט צוקומען צו זיין ישיבה? וואלט דאס געווען דיין ווינטש נאך דיין גאנצן האראוואניע פון די וועלט? יא. דארטן זיצט רב לעזער הגדול, און ער איז אין חרם, ער איז שמותי, ער איז אין חרם! נו, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אונז האמיר עפעס א פראבלעם צו זיצן און הערן תורה פון אים? מיר האבן נישט קיין שום פראבלעם, הלוואי זאל איך דארט זוכה זיין צוצוקומען, הלוואי נאר איינמאל א וואך, דאס האב איך אייביג געזאגט, דו שלאגסט דיך דא מיט ליידיגייער. ס. איך האב געגעבן א קוק אויף די התאחדות'ער רבנים, מיר האט דער אודווארער רב זכר צדיק לברכה געזאגט נחום זאלסט וויסן נישט דא דא קיין איינער אויף די ליסטע וואס איז געווען א רב אין דער היים דער לאנ דער זאג איך שוין דער לאנדסבערגער איז געווען אין לאגער ווען קיינער האט נישט געקענט גארנישט און דער איז געווען דארט און דער איז געווען דארט קיינער נישט געווען אין דער היים דארטן אויף די גאנצע ליסטע פון די התאחדות ס'איז געווען אלטע רבנים פון דער היים דער קלויזענבורגער רב פישעלע הערשקאוויטש ער איז אויך געווען אין דער היים. אבער די האבן נישט אונטערגעשריבן קיין חרמות. ס'איז געווען איינער א בעל מחלוקת האט ארויסגעגעבן א ספר און ער האט צוריק איריטעדעט די מחלוקת פונעם הייליגן בעל שם טוב מיטן ווילנער גאון מיט די חסידים איז ער געלאפן צו קאנעווסקי און קאנעווסקי האט אים געגעבן א הסכמה דערויף און ס'האט זיך ארומגעדרייט אין די גאנצע שטאט יעצט זיין טאטע האט זיך גערופן הארנאסטייפלער פארוואס? וועלט דערציילט אז ער געהאט א ברכה פון רב מאטעלע הארנאסטייפלער אז ער זאל וואקסן א גדול, און דער זון האט אזוי בוגד געווען אין חסידים אז ער האט געגעבן הסכמה א ספר וואס האט געשריבן שמוץ קעגן חסידים, ס'איז אנבעליוועבל. דרעק איז וואס איר זענט, אונז דארף מען פון ענק מורא האבן, עטס רייבט זיך אריין אין די קהילה קדושה, אונז האמיר דא געהאט איינעם א ימח שמו וזכרו ער האט געהייסן איצעלע פימפ איצעלע גליק די ווייב האט ארומגעפימפט און זי האט אים געברענגט קינדער, איז דא איינער אברומי. דער שייגעץ איצו האט אנגעקאלט דעמאלטס הרב פישמאן דארט ווי איך דאוון אז ער זאל מיך ארויסווארפן, איך מאך דאך אומגליקליך די גאנצע וועלט, דער שייגעץ איצו האט א ממזר כ'ווייס נישט צו ער איז א כשר קינד אפילו הייסט אברומי, ווי דאוונט ער מנחה מעריב? אין אוהב שלום, דארטן ווי ער האט געהאלטן מען זאל מיך ארויסווארפן פון דארט, דא דען געווען עפעס נערמאל? כ'האב געזאגט פאר איצעלע פימפ זאלסט וויסן ס'איז דא א זאך, א ברעקפעסט ביי די גוים, ס'הייסט בעיקען און עגס, בעיקען דאס איז חזיר, זאג איך אים פארוואס זאל מען היצט נישט עפענען אזא סטאר, ס'איז דאך נישט דא קיין קאמפעטישן צו דעם, זאגט מיר איצו פאר די רייט פרייס וועסט געבן א גוטן הכשר געלט וועל איך דיר געבן א הכשר, דו ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? איינער וועם מען האט געשיקט א הזמנה צו דין תורה איז געלאפן צו איצעלע פימפ און געגעבן אונטערן טיש אפאר טאלער, און נישט נאר צו איצעלע, עס זענען אלע די זעלבע דרעקעס געווען. אלע געווען די זעלבע דרעקעס אלע רבנים און די זעלבע די פלייש זענען שוין אליין מודה די רבנים וואס זיי געבן הכשרים אז ס'נישט דא קיין כשר פלייש יעדער טוט דאך וואס ער וויל מען לויפט צום רב מען פארפאפט אים און אהער מיט אהין יעצט עסט טרייפה פלייש אה העט דער אייבישטער באצאלן העט ער דיך צונעמען פון די וועלט אזוי ווי כרת מיט אנדערע זאכן דם חלב אבער נעמען אונזערע יונגע קינדער ווייל קניבסקי בויט זיך א זעקס שטאקעדיגע הייזל דארטן אין בני ברק און נעמען דאס געלט און נעמען אונזערע קינדער און זאגן זאל זיך גיין לייגן אונטער א נידל ווען די גאנצע וועלט לאכט שוין דערפון, ס'איז א שאנדע צו גאט. און ברוך השם אונז זעמיר תלמידים פון רבי'ן זכרונו לברכה, פון דעם דברי יואל, דברי יואל וואס כ'קום און זאג דער רבי האט געזאגט יענער האט, ער האט געגעבן א לאך און געזאגט ביי מיר איז עס גארנישט, אונז זאג מיר אויך די זעלבע, ביי אונז איז קניבסקי ק א עפרא דארעא, גארנישט ווערט. איך זאג נישט ער איז נישט קיין תלמיד חכם, איך זאג ער איז א תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו. ער לאזט זיך פון אן אייניקל לאזט ער זיך פארפירן, און זיי מאכן חוזק פון אים יעצט און פון זיין תורה, און ס'איז גארנישט ווערט, ער גייט אראפ אין די היסטערי די ארגסטע. אונז גיימיר זיך נישט לאזן, א רשעות ווי די וועלט האט עס נישט געזען. סאו איך וויל עטס זאלטס אויסהערן וואס רבנים זאגן, נישט נחום ראזנבערג, נחום ראזנבערג איז דאך א ליידיגייער. נאר איך האב דעם הרב. יואב אלון וואס ער זאגט קלאר אז קניבסקי האט נישט דערקענט זיין אייגענע טאכטער, שטעל דיר פאר ווי איצט האלט מען, ער האט געפרעגט ווער זי איז, ער האט נישט געוואוסט דאס איז זיין טאכטער, און ער זאל אונז זיין באגלייבט צו מען זאל יא נעמען חיסון צו נישט, ער זאל קודם גיין צען יאר אין קאלעדזש און זיך לערנען פונקטליך וואס דאס איז א נידל. און ער זאל זיך לערנען וואס דאס איז מעדיקל, פלוצלינג איז ער געווארן דער פוסק פאר כלל ישראל, ער איז א גרויסער תלמיד חכם, גיט ארויס שיינע חיבורים, זיצט און לערנט טאג און נאכט, באט דאז איט מיען אז איצט דארף מען אים פאלגן, און ס'איז נישט קיין פחיתת הכבוד, ווען א מענטש ווערט אלט, זאגט שלמה המלך, באים ימים שאומרים אין לי בהם חפץ, ער האלט שוין דארטן, ער טאר נישט פסק'ענען, און ער טאר נישט זאגן קיין מיינונג. ווי האט ר' אהרן געזאגט? זיין מיינונג איז קיין מיינונג נישט, אזוי האט ער געזאגט אויף ר' אברהם לייטנער, זיין מיינונג קענקעווסקי קאנעווסקי איז קיין מיינונג נישט, קיינער זאל עס נישט אויסהערן און נישט געבן קיין נידלס פאר די קינדער ווייל ער האט אזוי געזאגט, און דא האב איך איין רב וואס ער האלט מיט, יעצט ער נישט דער איינציגער, נאר דער רב אליין זאגט אז א אנדערע רב האט אים געזאגט אז די שול וואס איך האב געבויט מיט מיינע צוויי הענט, געבויט, וועט מען מיך אליינס דארט נישט אריינלאזן, טאמער גיי איך קעגן קאנעווסקי. פארשטייסט וואס יעדער האט מורא פארן נאמען קאנעווסקי? איך ווייס נישט ווער דאס איז בכלל. איך ווייס אז אונז זעמיר געווען בחורים אין ישיבה, איך האב געלערנט אין וויזשניץ, זיין טאטע פלעגט גיין יעדן טאג פינף דרייסיג צו פינעווע צו פינף דרייסיג אין די וויזשניצער מקווה אין בני ברק. ער האט געוואוינט דארטן נישט ווייט. און יעדן טאג ווען דער מגיד שיעור האט אונז געפרעגט א גוטע קשיא ביים פארלערנען, האבן מיר אים עס געפרעגט, איך פלעג זיין דער וואס איך האב אים געפרעגט, מען האט נישט געקענט רעדן צו אים ווייל ער האט נישט געהערט, האט מען עס אראפגעשריבן, און ער פלעגט ענטפערן, פלעג איך צוריק קומען צו די ישיבה און איך פלעג זאגן דאס און דאס איז די ענטפער פאר די שאלה פון נעכטן, ס'האט זיך אזוי אנגעהאלטן א לאנגע צייט, נאכדעם געגאנגען דארטן דער מגיד שיעור און ער האט געזאגט הער מיך אויס, אונז האמער א גאנצע חיבור וואס איך געב יעצט ארויס, דאס הייסט חידושים וואס אונז האמער אינאיינעם ווי מען זאגט מחדש געווען אויף די סוגיא, און איך וויל עס פארשרייבן, מאכן א ספר, זאג איך אים, ס'איז נישט אונזערע חידושים, ס'איז דעם סטייפלער'ס, פארשטייסט? אבער אזוי קענעווסקי? ער זאל זאגן וואס צו טון? נאו וועי! רבותי, דאס האט אונז אומגעברענגט. כ'לייג יעצט ארויף די גאנצע שמועס.
ערב טוב, ליל שישי, כ"ב בכסלו, תשפ"ב,

וכאן הוא שמע את זה מכלי שני, למרות שהיה שם ראה את הרב שטיינמן אבל הוא לא דיבר איתו על זה, מישהו אחר סיפר לו שדיבר איתו על זה, שהרב שטיינמן אמר שגם אצל הסטייפלר, גם אצל ר' חיים קניבסקי,

לא מזמן, לפני כבר כמה שנים, כשהתחילה המחלוקת עם עץ, אז הגיעו אליי שמועות שזייפו גיליון של הפלס כדי להראות לרב חיים כמה הם פושעים איך הם מדברים נגד הרב שטיינמן

לאו דווקא יענקי, אבא של יענקי זה פיגורה יותר גדולה שם. אז עושים את כל מה שצריך כדי שילך בכיוון הנכון. אז ר' חיים בעצם היה העצניק הגדול ביותר

עם תדמית וסיפורים והכל ובאמצעות זה לעשות את כל המזימות שלו. וכך נראה שגם אצל הרב פירר בנו לנו כאן תדמית של איזה איש חסד, ודאי הוא עשה הרבה חסדים, הרבה חסדים של אמת.

אז הרב שטיינמן פונה אליו ואומר לו, תגיד, אצלכם באמריקה יש אמונה באלוהים? הוא לא הבין מה שהוא שואל אותו, מה היית אצלנו באמריקה? אתה ראית? יש אצלכם באמריקה אמונה באלוקים?

הם אומרים, החיסונים זה מצוה, זה דבר גדול, כל השאר זה פייק ניוז. אנחנו אומרים, הפוך, זה רצח. רבותי, כשיש מחלוקת כזאת מקצה לקצה, סימן שקל מאוד לברר, לא יתכן שלא. אז רבותי, תבררו ותראו מי צודק, מי הצד של הרוצח,

זה לא אכפת לכם. יש אגדות, לא תבוא תקלה על ידי צדיקים, רבותי תלמדו את הנושא, זה בכלל לא ככה, בכלל לא ככה, אין שום הבטחה כזאת. לא, אסור לך להתאבד בגלל שנראה לך שהצדיק אמר לעשות את זה.

אני רואה אותך, שומע אותך. כן אמרתי לו, יופי. הוא אומר לי תשמע, אני עשיתי את החיסון הראשון, ועשיתי את החיסון השני, אבל אז התחלתי לשמוע, את השלישי אני כבר לא הלכתי לעשות. אמרתי לו שיהיה לך רפואה שלמה.

הבן שלי הוא רופא, שמעתם? הבן שלו הוא רופא. לרבנים יש שולחן ערוך, הם הולכים לפי השולחן ערוך, אז כנראה גם לרופאים יש שולחן ערוך, הם לומדים, מה שהם לומדים זה השולחן ערוך שלהם,

ודרך אגב, אני מכיר כאן גם רב צדיק, ישר, פתוח, ברחובות, אבל העבודה זרה הזאת להאמין לארגון הבריאות העולמי, להאמין למשרד הבריאות, מה שאומר משרד הבריאות זהו זה. הם אחראים על הבריאות בארץ ישראל. איזה עבודה זרה. קצת שונה מרוב שאר הרבנים ברחובות שאצלם עיקר העבודה הזרה זה להאמין בגדולי ישראל. מה שאמרו גדולי ישראל זה קדוש. אז אם פירער אומר ככה אז זהו זה, לא בודקים, לא שומעים.

שיהיה שבת שלום. יעצט דא האט עטס נאך איינעם ער הייסט הרב מרדכי נויגרשל ער זאגט אויכעט פונקטליך ער רעדט וואס די דאקטוירים זאגן און וואס די רבנים האלטן און ער האלט אויכעט אז מען טאר עס נישט טוהן. זיינס דויערט צען און א האלב מינוט איך לייג אים יעצט ארויף. יש סיפור על ג'ורג' וואשינגטאן שבהיותו מפקד במלחמת השחרור האמריקאית הוא יום אחד עבר בין השורות בלילה כשהייתה האפלה וראה

המככבת בראש חוצות. יעצט אזאלעכע הייליגע טעג מען צינדט לעכט און מען זאגט די שיר של פגעים הייסט עס, און למעשה דאס באגלייט אונז א גאנץ יאר, נאך מער כ'האב געזען אין א ספר שטיין אז דאס באגלייט די מענטש נאכן טויט אויך, נאכן טויט זאגט מען זיבן מאל ויהי נועם, יא לויט וויפיל מען האט געזאגט יעצט דעם ויהי נועם מיט כוונה אזוי באגלייט דיך עס ווייטער, און מען דארף זייער שטארק אינזין האבן און זאגן ערליך און בעטן דעם אייבערשטן, און אין די זעלבע צייט קען מען בעטן יעצט אויף פרנסה אויך, שטייט קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, מסכת פסחים דף קי"ח עמוד א', און די גמרא ברענגט עס פון ר' אלעזר בן עזריה, און די גמרא לערנט ארויס פון א פסוק וואס שטייט אין תהלים קפיטל קל"ו פסוק כ"ה, שטייט לגוזר ים סוף לגזרים, און שטייט נאך נותן לחם לכל בשר, זאגט רשי דיבור המתחיל כקריעת ים סוף, זאגט רשי דעם לשון, כלומר. נס גדול עושה לו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער מאכט א נס למי שנותן לו מזונות כאשר עשה לישראל, ווען ער געבט מזונות פאר א מענטש אזוי ווי ער האט געמאכט פאר די אידן שקרע להם ים סוף, סאיז אזא גרויסע זאך דאס ענין פון פרנסה, ונפקא מינה זאגט רשי למבעי רחמי, מען דארף האלטן אין איין בעטן דעם אייבערשטן, מען גייט אין די ארבעט מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, מען מוז נישט רעדן. א תהילים מיט די אלע תפילות, גייסט אין די גאס, זאגסט רבונו של עולם איך גיי יעצט מאכן פרנסה, איך בעט דיך א טובה, שיק מיר אונטער א גוט געשעפט, און איך זאל עס קענען פיינענצירן, און איך זאל מאכן דערויף געלט, מען קען זאגן תהילים אויכעט, אבער די ווארט איז, מען דארף זיך דורך רעדן מיטן אייבערשטן אויף די אידישע שפראך, וואס דו פארשטייסט, דער אייבערשטער פארשטייט אלע שפראכן, אבער אזוי זעסטו אז דער אייבערשטער הערט דיך אויס. יעצט דער ישמח ישראל ברענגט אין פסח אין מועד פסח ברענגט ער אז ס'איז געווען פיר כיתות אויפן ים, ס'איז דא וואס האבן געזאגט לאמיר צוריק גיין, ס'איז דא וואס האבן געזאגט, יעדער האט געזאגט א מיינונג, יעדער האט געטראכט אן אנדערן וועג, אבער דאס אז דער ים וועט זיך שפאלטן און דאס האט קיינער נישט געטראכט, דאס זעלבע אויך זאל מען דארפן וויסן אז די פרנסה קומט פון אזא פלאץ פון דארט וואו דו טראכסט אפילו נישט, יעצט די גמרא זאגט אין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימא, אז מען קען נישט פון יענעם צונעמען אפילו א האר, אזוי ברענגט די גמרא מסכת יומא דף למד ח עמוד ב', דאס איז ביי די מעשה פון בית גרמו, זיי זענען געווען בקי וויאזוי מען מאכט דעם לחם הפנים, זיי האבן קיינמאל נישט געוואלט אויסלערנען, און די חכמים האבן געברענגט גוטע פאכלייט פון אלכסנדריה של מצרים, זיי האבן נישט געוואלט אז נאר איין משפחה זאל האבן קאנטראל אויף אלעם, און זיי האבן געקענט פונקט אזוי גוט מאכן דעם לחם הפנים פונקט וויפיל די אידן, זיי האבן נאר נישט געוואוסט וויאזוי מען נעמט עס אראפ, אז מען נעמט עס אראפ און ס'בלייבט גאנץ און. נישט צופיל אויסגעבאקן נישט צו ווייניג, און זיי האבן עס געקענט נאכמאכן אזוי ווי די פאמיליע פון בית גרמו זאגט דארט אין די גמרא, פון דא זאגט בן עזאי, ס'שטייט בשמך יקראוך, מען וועט דיך רופן ביי דיין נאמען, ובמקומך, אויף דיין פלאץ יושיבוך וועט מען דיך זעצן, און משלך יתנו לך, און פון דיינס וועט מען דיר געבן, און זאגט רשי דיבור המתחיל בשמך, דעם לשון לא ידאג אדם לומר, א מענטש זאל זיך נישט זארגן צו זאגן פלוני יקפח פרנסתי. יענער וועט צונעמען מיין פרנסה, פארוואס כי על כרחך בשם יקראוך, לבוא ולשוב במקומך, מען וועט דיך רופן ביי דיין נאמען זאלסט קומען צוריק זיצן אויף דיין פלאץ, און משלך יתנו לך, זאגט רשי כלומר לא משלהם יתנו לך מתנה, אלא מזונות הקצובים לך מן השמים, דעם וואס געבט מען דיר. יעצט ס'דא אין קו הישר, ס'איז פרק נון בית זאגט ער אזוי, די עיקר צדקות וואס א מענטש, קען ווייזן אז ער איז א צדיק איז בממון, מיט געלט, און יעדער מענטש וואס פירט זיך מיט יושר און דאס געלט איז מיט כשרות, ער איז א צדיק גמור. יעצט, ס'שטייט אז די נרות חנוכה זענען מסוגל מבטל צו זיין תאוות הממון, מען דארף עס אין זין האבן, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן מ'זאל נישט אריינפאלן אין תאוות הממון, ס'איז דא אזעלכע, אונזערע היימישע זענען אריינגעפאלן תאוות הממון, זיי האבן געהארגעט א צווייטן, חוץ פון דעם וואס מ'האט בא'גנב'עט און די אלע אנדערע זאכן, אבער ממש מ'האט געהארגעט איינער דעם צווייטן. דארף מען זייער זייער שטארק אבאכט געבן. כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אז איינער איז געגאנגען נאך געלט, צדיק געזאגט האבן א שותפות יששכר און זבולון, זאגט ער נאכדעם פאר דעם צדיק אז ווען דו גייסט אוועק בלייבסטו מיט מיין געלט און איך בלייב אן א תורה, דו בלייבסט מיט דיין תורה אויך, האט ער אים געזאגט אז וועסט זוכה זיין אז מ'וועט מיט דיר לערנען תורה, האבן מיך אסאך רבנים אנגעקאלט ווי שטייט עס, האב איך זיי געזאגט. כ'האב נאכגעקוקט, כ'האב עס געטראפן, כ'האב נאכגעזאגט א ילקוט ראובני פרשת ראה, בשם ספר סודי רזא, ווען איינער טוט צדקה פאר לומדי תורה און ער איז גומל חסד מיט זיי, אפילו ער איז אן עם הארץ גמור, ווען ער שטארבט, נעמען די מלאכים און זיי לערנען מיט אים די גאנצע תורה. זייער וויכטיג. ס'איז יעצט א צייט פון יששכר זבולון געשעפט, דא אסאך מענטשן וואס ווילן זיצן און לערנען, זיי קענען נישט, די כוללים צאלן נישט, דארף מען זען אז מ'זאל זיין א חלק פון די חברה וואס זיי זיצן און זיי לערנען, יעצט פארשטייט זיך כ'רעד נישט פון יונגעלייט וואס זיי דארפן זוכן פרנסה, די זאלן גיין ארבעטן, כ'רעד פון מענטשן, ס'איז שוין דא אסאך וואס האבן ריטייערט, זיי דארפן שוין נישט פאנטשן א קלאק, דארפן זיך זעצן לערנען, איי זיי האבן נישט גענוג? מ'זאל זיי צוגעבן אביסל, מ'מוז יעדן צוהעלפן.

קאמפעני צו זיין נאמען, צו וועם האט ער אויסגעשטרעקט די הענט? צו אזעלכע ארעמע אידן פון לאגער אזוי ווי מיין טאטע, מיין טאטע האט אים אייביג געגעבן, סאו זיי זענען געווארן באלעבאס, איך דארף מען האבן איז א פלאץ ווי צו דאווענען, נעמען יענעם און אים ארויסווארפן דאס איז נישט קיין חכמה, דער רבי האט נישט ארויסגעווארפן קיינמאל קיינעם, און חוץ פון דעם, עטס האטס מיך דאך נישט ארויסגעווארפן ווייל עטס האטס מורא געהאט פאר מיינע ניבול פה, עטס זענטס דאך די גרעסטע מנובלים, יצחק שטערן איז אזא חזיר א מנוול אז ס'נישט דא זיין גלייך. עטס האטס מיך ארויסגעווארפן ווייל עטס האטס נישט געוואלט אז איך זאל דערציילן וואס ס'טוט זיך אפ אין בית מדרש אין קליימער, ס'זאל נישט ארויסקומען חסקל טייטלבוים, די אלע זאכן, איך ווייס פארוואס עטס האטס מיך ארויסגעווארפן, די צרה איז אדער, איך האב ענק מסביר געווען, איך מאך נישט דעם האטליין אין שול, ווען איך מאך דעם האטליין אין שול, נו, עטס מיך ארויסווארפן, וועל איך מיך דערשרעקן, איך מאך עס נישט אין שול, איך מאך עס אין די גאס, ממילא האטס עטס נישט קיין וועג מיך אפצושטעלן, עטס עטס אפשטעלן ענקערע זנות פאר איך וועל אפשטעלן דעם האטליין, איך וועל ענק ווייזן.

דער רבי ברענגט אין דרך מצותיך ברענגט ער א גאנצע אריכות וועגן תפילה, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל עס איז צו לאנג, איך זאג אבער אייביג פאר יעדן אז מען זאל וויסן אז דאס וואס דו ווילסט מתפלל זיין איז דא צוויי מיני תפילות, ס'איז דא די נוסח שטבעו חכמים, חכמים האבן געזאגט זאג ברוך אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו און אזוי ווייטער, ס'איז דא נאכדעם וואס דו רעדסט אליין פון דיין הארץ צום אייבערשטן, די תפילה זאגט דער דרך מצותיך אז די תפילה איז זיכער א דאורייתא, אבער דאס איז נישט וואס יענער הייסט דיר זאגן, דאס איז דיין אינערליכע פילינגס רעדן צום אייבערשטן, און דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, דאס איז דער גאנצער חנוכה, זאלסט קענען האבן א אפענע מויל צום אייבערשטן, רבי נחמן פון ברסלב ברענגט אין ליקוטי מוהרן, דוד המלך זאגט אין תהלים הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, זאגט ער ווען א מענטש איז אנגעשמירט מיט חטאים עוונות ופשעים בפרט נאך פון זנות קען ער נישט רעדן צום אייבערשטן, ער קען נישט, ס'דאווענען נישט קיין דאווענען, ס'איז גארנישט, ער קען נישט. וועגן דעם דארף מען תשובה טון, מהרהר זיין בתשובה פאר מען שטעלט זיך דאווענען, און אזוי העלפט דער אייבערשטער אז מען האט די ריכטיגע ווערטער אין מויל, איז ממילא דארף מען זייער שטארק זיך אראפנעמען פון דעם יום טוב אז מען גייט אנהייבן צו דאווענען ערליך, נישט רעדן ביים דאווענען, און אזוי ווייטער. און כ'האב ענק שוין אויך געזאגט וועגן מעביר זיין די סדרה, מענטשן קאלן מיך אפ אז זיי זענען שוין יארן מעביר די סדרה וועגן מיר, מ'קען נאך אנהייבן? ווען דו וועסט אנהייבן וועט זיין גוט, ביז הושענא רבה הייסט נאך ישלים פרשיותיו עם הציבור, סאו יו העוו א לאט אוו טיים, און מ'דארף אויכעט זען מ'זאל זייער שטארק וואטשן די קינדער, כ'האב ענק שוין געזאגט. זייער אסאך מענטשן זענען מיר מורא'דיג מכיר טוב, איך האב געזאגט, לאז נישט די קינדער גיין נאך געלט, זיי זאגן מיר ס'איז טאקע אמת, מען קען טאקע אריינכאפן וועלכס קינד מען וויל, דו רופסט אים אריין, געסט אים א דאלער צו צוויי, ער ווערט אינגאנצן צעקאכט און צעהיצט, מען ציט אים אראפ די הויזן, מען שטופט אים אריין אין די מחילה, און עט די ענד אוו די דעי וואס געשעהט נאכדעם? ער איז טויט! אונז האבן מיר געהאט אזוי אפאר יאר צוריק, צוויי דריי יאר צוריק, מען האט אריינגעשלעפט א קינד, מען האט אים געטון כל דבר אסור, מען האט אים גוט צובלוטיגט די מחילה, פארשטייסט זיך אליינס ווייל דער מענטש, האט א גרויסע כלי מיט א גרויסן פיפיק, דאס יונגעל האט א קליין לעכעלע דארט, מען הארגעט אים אפ, נאכדעם האט מען אים געמוזט פירן אין שפיטאל און די שפיטאל האט אים געמוזט אויסוואשן און זיי האבן געזאגט זיי האבן געהאט א הארד טיים ווייל מען האט אים אריינגעלייגט זאמען, עס איז שוין געווען דארט פול מיט זאמען סאו זיי האבן זיך געמוזט אריינקריכן אינעווענדיג אין די ענעל אין די מחילה און ארויס אויסוואשן די זאמען, די סיד וואס דער חזיר האט אריינגעלייגט. רבותי איך האלט ס'איז נישט אזויווי ביליג, וואטש וואט יו אר דואינג. יעצט די שאלה איז ווי לאנג דארף מען מסביר זיין פארן עולם וואסערע א דעינדזשערעס פראפאזישן ס'איז צו שיקן די קינדער נאך געלט, אדער צו לאזן די קינדער גיין צו א חבר, צו א פרענד'ס עלטערן. ווי לאנג גייט עס נעמען איך זאל דעסטוועגן דארפן מסביר זיין? ס'איז דאך דברים פשוטים אז ס'איז נישט דא נאך אזאלכע פשוטע זאכן ווי דאס. און איך וויל ענק זאגן, יעצט איז א מקום סכנה אין ארץ ישראל, ס'איז אויך ווייל זיי שלאגן זיך מיט איראן.

טובה, א גרויסע טובה, זאג דיין מאן קענסט פארן, קום צו א רב, געב מיר א גט, און נאכדעם אז דו וויסט וועסטו מצליח זיין וועסטו אהיים קומען, און טאמער נישט וועסטו דארט בלייבן ערגעץ אונטער א באמבע, הו קעירס, כ'האב שוין נישט קיין אבליגעישאנס מער, ענד דעטס די אנלי וועי טו טאלק צו די משוגעים, די משוגעים זענען צודרייט אויף טויזענט, און מען קען מיט זיי נישט רעדן א נארמאלע שפראך, סאו מעיק שור אז דו בלייבסט נישט דער אויסגעשפילטער מענטש. איך האב ענק אויך געזאגט אז אין זכות פון צינדן ערליכע. חנוכה ליכט און בעטן דעם אייבערשטן א תפילה אויף אידיש, רבונו של עולם איך בין פארזינקען אין תאוות רעות, איך בין פארזינקען אין דעם און אין יענעם, העלף מיר ארויס, עטץ זעהן ס'וועט ענק בעסער ווערן, און איך האב עס שוין געזאגט אסאך יארן צוריק, איך האלט עס אין איין איבערזאגן און מענטשן זאגן זיי האבן עס אויספרובירט און ס'האט געארבעט. איך דענק ווי איך האב געלערנט בחברותא מיט הרב הגאון ר' מאיר וועבערמאן זכרונו לברכה, איך האב געלערנט מיט אים צוויי שעה יעדן ביינאכט, געלערנט פון אכטע ביז צענע אין בית מדרש פון די מלאכים, האבן דורכגעלערנט גאנץ אסאך מקצועות התורה, געדענק איך ס'איז געקומען טאטע זיך באקלאגן צו אים געוויסע זאכן ווייל ער איז דאך געווען א מלמד אלע יארן, קומען א טאטע זיך באקלאגן אז זיין זון דאווענט נישט, ער וויל נישט דאווענען, ער האט נישט קיין חשק צו דאווענען, האט אים ר' מאיר געזאגט צוויי זאכן, קודם כל זאלסט אים טייטשן פירוש המילות וויאזוי ער זאל דאווענען איין עמוד און נאכדעם צוויי עמודים, ער דארף נישט דאווענען דאס גאנצע דאווענען, ער איז נישט געווען בר מצוה אפילו. און נאכדעם האט ער אים געזאגט זיי נישט אפסעט, איך דענק ווען דו ביסט געווען א קינד ביסטו אויך נישט געווען בעסער, דיין טאטע האט די זעלבע זאך באקלאגט זיך אויף דיר, דיין טאטע האט זיך באקלאגט אויף דיר די זעלבע זאך, סאו וואקסט עס אויס, אויב די באדן איז א גוטע באדן וועט ער אליינס וועלן זיין ערליך און ער וועט אליינס וועלן זיין פרום, און אויב עס איז ליידער נישט קיין גוטע באדן קענסטו גארנישט טון, דעטס איט, דא איז דא א מעשה פון בעל שם הקדוש, איז געקומען איינער. ער האט זייער שטארק געוויינט, ער וויל אז די רבי זאל אים אנווינטשן וואוילע קינדער, פרעגט ער ווי אלט איז די קינד, זאגט ער צען עלף יאר, זאגט ער ביסט געקומען צען עלף יאר צו שפעט, דאס דארף מען קומען פאר מען זייעט נאך איין די קינדער, און מען דארף זיך אליינס אויפירן בעסער, ממילא זעען דאס די קינדער, ס'איז אטאמאטיש זענען זיי גוט, אבער ס'איז דא ביי די גוים איז דא אזא סעינג וואס מען זאגט, דו עז איי טעל יו טו דו, נאט עז יו סי מי דו, שטייסט, דער טאטע זיצט און.

איט האס נאטינג טו דו דירעקטלי וויט קרייסט ביג סקרין באט טונייט איז ה' שבט וויטש איז די יאר צייט אוו די שפת אמת און אוו קארס יו נאו דעט איטס עי מנהג פון די חסידים דעט מוצאי שבת טו מענשען סאמטינג אבאוט וואן אוו די צדיקים וויטש איז עי סגולה פאר עווריטינג און ספעשעלי אן די יאר צייט טו סעי סאמטינג אבאוט די שפת אמת.

וויי באס סטאפ? ביקאוז עט די באס סטאפ יו קען העוו טו האנדרעט פיפל סיטינג און עוועריבאדי איז גאוינג דעיר אוין וועי און נאבאדי קעירס ווער עוועריבאדי עלס איז גאוינג סאו די איידיע וואס אר ווי גאנא בי א באס סטאפ העיר ווער איטש אינדיוויזשעל איז אנלי גאנא קעיר פאר הימסעלף און נאט נאבאדי עלס עט דיס מיטינג עווערי וואן אוו די פעישענטס ווער אלאוד טו ברינג אפ דעיר פערסאנעל גרייפס דיס וואן העט דיס טענה דיס וואן העט דיס טענה און די ליעדער אוו די גרופ וואוד ליסען טו איט און ווי טרייד טו ווארק אויט די פראבלעמס.

און דעטס די סוקסעס אוו עני פראגרעם לייק פראדזשעקט עקסטרים. סאו איטס די ביאת חזקה. איטס די ביאת חזקה פראם הקדוש ברוך הוא, ענד איטס די ביאת חזקה דעט ווי העוו טו עקזערט. נאו, די סטעף וויל דו איטס דזשאב, באט דעי קענט דו איט אנלעס אנלעס דערס סופארט פאר פאר קיפינג די פראגרעם גאואינג. סאו איים שור דעט יו קעים טאנייט ביקאזש יו וואנטעד טו פארטיסיפעיט אין די פראגרעם און איים שור יו וויל.

עז די גמרא סעס כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו ווען יו העלפ א פערסאן געט אן דער רייט פיט און געט אינטו א פראפער סטעיט איטס קאנסידערט עז דאו איטס יור טשיילד סאו פליז קיפ דיס אין מיינד טונייט און אין די דעיס אהעד און די וויקס אהעד פראדזשעקט עקסטרים איז לייף סעיווינג איטס פראבעלי די בעסט עקזעמפעל אוו פיקוח נפש דעט איי קען טינק אוו הקדוש ברוך הוא

מטרונה האט געפרעגט ר' יוסי בן חלפתא. פרעגט זי אים, וואס טוט דער אייבערשטער די אלע יארן? ער האט באשאפן די וועלט אין זעקס טאג, וואט דאז הי דו אלל דיס סיקס טאוזענט יערס? זאגט ער, דער אייבערשטער זיצט, יושב, ער זיצט, ומזווג זיווגים. קודם לאמיר פארשטיין, פארוואס, וואס הייסט דער אייבערשטער זיצט, און וואס איז שלעכט אז ער שטייט? וואס איז מיר א חילוק צו ער זיצט צו ער שטייט? און נאכדעם ס'שטייט אויכעט ס'געווען א תנא יונתן בן עוזיאל אז כל עוף הפורח מיד נשרף יעדע פייגעלע וואס ס'איז אדורך געפלויגן איז גראד פארברענט געווארן אזא קדוש איז געווען ביי דעם יונתן בן עוזיאל פיין זייער שיין יעצט וואס הייסט ער זיצט וועל איך ענק זאגן מ'טראגט אן א מענטש א שידוך דאס טראגסטו מיר אן דאס טראגסטו מיר אן איך ווייס פון א שידוך וואס מ'האט אנגעטראגן פאר איינעם און די משפחה האט אזוי געוויינט אזא דרעק טראגט מען מיר אן, בקיצור איך בין געגאנגען און איך האב מסביר געווען פאר די משפחה אז דיין זון איז פונקט אזא דרעק, און זי האט זיך אויף מיר גערעגט, זאג איך ליסן, איף יו דאונט שאט אפ איים דזשאסט גאנא וואק אוט, איף יו וואנט טו סיט דאון וועל איך דיר זאגן ווער דיין זון איז, און איך האב מסביר געווען אז ער קען שוין אלע זונות אין וויליאמסבורג, האט זי געזאגט האו דו יו נאו, זאג איך אים האו איי נאו דעטס נאן אוו יור ביזנעס. ווייטערס. דער סוף איז געווען זיי האבן געטוען דעם שידוך, און דער סוף איז געווען זיי האבן קינדערלעך איינס נאך דאס אנדערע, און זי איז אזא מין נאכגעביגע, וואס ער זאגט פאלגט זי, אז זי קומט אליין צו, זי וויינט צו מיר, וויאזוי, האו וואזס איי סופאוזד טו נאו, האב איך איר מסביר געווען, יו אר נאט סופאוזד טו נאו, יו אר סופאוזד טו טריי, שידוך איז אזוי ווי א פאר שיך, יו טריי איט אן, ס'פיט, יא, ס'פיט נישט, נעמט מען אן אנדערע, יו קענט נאו דיס אין עדווענס, ווייל דאון דע ליין איז דא אסאך סטאמבלינג בלאקס. אין דייטשלאנד פלעגט מען דאס רופן א שטיין אנשטויס, ס'איז א סטאמבלינג בלאק, יו באמפ אין דער ענד יו קען פאל דאון, סאמטיימס יו דזשאסט פיק יורסעלף אפ ענד יו קאנטיניו און אדער טיימס יו געט בראוקן פאר לייף, סאו וועגן דעם שטייט הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים, מוזט וויסן ווען ס'איז א גוטער זיווג, דער אייבערשטער אליין זעצט זיך אויכעט אראפ, ער מוז זיך אראפ נעמען פון זיינע הויעכע עולמות ענד הי סיטס דאון, דאס איז אזא קיני אז מ'מוז זיך אראפ לאזן, טאמער נישט איטס נעווער גאנא ווארק. דאס איז איין זאך, אבער נישט דאס וויל איך קומען צו, איך וויל קומען צו אן אנדערן פונקט, דער אייבערשטער איז מזווג זיווגים, און מען דארף זיך אראפלאזן, די גמרא זאגט ווען זי איז א הויעכע דארף ער ארויפקוקן, ווען זי איז א קליינע דארף ער זיך איינבייגן, ווען מען טראגט איינעם אן א שידוך די ערשטע זאך דארף ער טראכטן פארוואס זאל יענער מיך וועלן, איך האב דאך פול מיט פראבלעמען, איך האב, יעדער ווייסט, לב יודע מרת נפשו, יעדער טאטע קען זיין קינד, ער ווייסט וואסערע געזונטהייט פראבלעמס ער האט, וואסערע מענטל פראבלעמס ער האט. דאונט טינק יור סאו ביג ענד ברעיוו ענד באלד ווייל דו האסט א מיידל, כ'האב אמאל מסביר געווען פאר די מיידלעך, דו ביסט נאר אזוי גוט אזוי לאנג ווי אונז נעמען נישט אריין קיין גרים מיט גיורות, איינמאל ס'עט אנהייבן אריין צו פלאדן דא גרים מיט גיורות'ער, כינעזער מיידלעך, טייוואניז גערלס, איזרעלישע מיידלעך, רוסישע מיידלעך, עט עטס זיין אויסגעשפילט, דאס זאלט עטס אלס געדענקען, און אסאך מענטשן פאלגן מיך, זיי זאגן איר זענט גערעכט. וואס דארף איך ווארטן אז איך זאל ווערן פֿיר און דרײַסיק און נאכדעם נעמען א ראשן? כ'נעם יעצט און א גוטן טאג. איך פלעג פארן זייער אסאך אויף רוסלאנד מאכן מקוואות. איך האב געקענט זייער אסאך מוסדות דארטן מיט מיידלעך און כ'פלעג זאגן פאר מענטשן קום טו פון דארט א שידוך. פלעגן זאגן דו בהמה, דו רשע, דו, דאס פארגינסטו מיר א רוסישע? איך לאמיך דיך עפעס אויסלערנען. אויב זי איז א כשר קינד מען ווייסט, פילע עלטערן האבן נישט חתונה געהאט כדת משה וישראל, אבער מען ווייסט אז די מאמע איז א איד, אזוי זאגט מען אין רוסלאנד, זי איז א אידיטשקע, כאפ זי, ביקאויז שי איז א גוד קעטש, שי איז א ווערי גוד קעטש, זיי זענען גוט אויסגעלערנט, זיי געבן אבאכט, זיי האלטן די מענער בכבוד, זיי זענען נאך נישט אזוי ווי די אמעריקאנער אז אונז זעמיר גלייך מענער און פרויען, יעצט איך האב צוגעשטופט איינעם ער זאל טון א שידוך, ער האט געזאגט ניין דו ווייסט נישט, איך האב געהערט די טאטע איז א טשיילד מאלעסטער. גענגסטער און די מאמע איז א דראג דילער, ס'האט נישט ס'האט גארנישט צו טון מיטן מיידל, די מיידל איז א א סטודענט פון א בית יעקב, העז נאטינג טו דו וויט האר, די סוף איז מען געוואויר געווארן עס איז אלעס געווען ליגנס, ס'איז אלעס געווען פול אוו בעלאוני, דאס איז פארוואס משיח קומט נישט, האט גארנישט, די רבי האט זיך איינגערעדט, די דברי יואל, אז וועגן דעם. קומט נישט משיח וועגן מ'האט געבויט א מדינה. ניין ניין ניין ניין, דער אייבערשטער וועט ווישט אראפ די מדינה אין א סקונדע, וואס ער קען נישט אפווישן איז ענקער רשעות, מ'גייט נאכפרעגן איין אינפארמעישן, יענער אזוי און אזוי און אזוי, און דאס איז געווען גאנץ סאטמאר אלע יארן, נישט נאר סאטמאר אלע קהילות אזוי, דו ווייסט פארוואס נחום ראזענבערג פארט אויף אוקריינע יעדע פאר וואכן, ער זיצט דארטן אפאר חדשים? ניין איך ווייס נישט, און אויב זאגט זאגט יענער איך וועל דיר זאגן פארוואס, ער האט דארט. פינף זונות, און איך שריי צו זיי ס'איז ליגנט, כ'האב זיבן, פארוואס נעמט עטס מיר צו צוויי? וועגן דעם זאג איך, די אלע בולשיט וואס מ'האט פארקויפט פארן דברי יואל, די אלע זאכן איז שקר גמור, מ'טאר עס נישט גלייבן, מ'פלעגט אים פארקויפן שטותים מיט הבלים, ס'דא איינער וואס ער לעבט נאך היינט, ער איז א שוחט געווען, אין ארץ ישראל וואוינט ער היינט, ער פלעגט פארן מיט די שוחטים, מיט דעם גראבן עזריאל גליק און מיט דעם אנדערן, אויף וועגאס דאס איז שוין זייער שטיל אין סאטמאר לעצטנס, לאמיר פארקויפן דעם רבי'ן א בולשיט סטארי, וואס האט מען אים פארקויפט? אז די ישראלים זענען איין מיט הונדערט און פופציג מיגן זענען זיי אריין העכער מצרים, אין די גאנצע וועלט נישט דא אזויפיל מיג, פלעגט אים קענען פארקויפן וואס מען האט געוואלט. און די זעלבע האט מען אים פארקויפט אויף מענטשן אויכעט, ס'געווען מענטשן וואס געווען תלמידי חכמים יראים ושלמים, רבי ער איז א שונא, דער רבי האט נישט געהערט? דאס וואס מ'האט געטון א גאנצן טאג, מ'האט אים געברענגט לשון הרע'ס, מ'האט דעם איד ביטערליך פארפירט, און דאס איז זייער נישט גוט געווען, ווייל קודם האט עס אים געמאכט פאר א ווילדן מענטש, און נאכדעם וועם מ'האט געדארפט באגראבן האט מען נישט באגראבן, און וועם מ'האט נישט געדארפט באגראבן האט מען יא באגראבן, ווי אזוי עס שטייט דארט אין ווידוי פון דער רבינו יונה, את אשר אסרת התרתי, ואת אשר התרת אסרתי, מענטשן קומען זיי קאלן מיך אפ און זיי פארדרייען מיר א קאפ, מ'האט אנגעטראגן דעם פאר א. שידוך, און דער האט אפגערעדט און דער אהער און דער אהין, און דו האסט געזאגט ס'איז שקר, פארוואס האט מען טאקע דיך נישט געפאלגט? האב איך אים געזאגט אזוי, די גמרא זאגט אז ברית כרותה לשפתיים אויף לשון הרע אז מען ס'וועט נתקבל ווערן, ס'אלעס, אז דער אייבערשטער האט געמאכט א בונד דערויף קענסטו גארנישט טון, ער האט געמאכט א בונד מיט אברהם אבינו'ן בלייבט דער בונד אויף אייביג, ער האט געמאכט א בונד מיט יעדנ'ס ליפן, ווען דער ליפ גייט ארויסרעדן לשון הרע גייט עס יעדער אויסהערן, ס'אזוי ווי די מעשה דארטן ביי די באקאנטע זאך. מען האט צוזאמגענומען די צייט פון משה רבינו צוויי הונדערט און פופציג מענטשן, ראשי העדה, נשיאי העדה, קריאי מועד, מען האט צוזאמגענומען גרויסע מענטשן, און זיי האבן געזאגט אזוי, אין מיין שכינות וואוינט א פרוי, א פרוי געווען, זי געהאט א קינד, קינדער, אלעס, און אלל אוו א סאדען איז איר מאן געשטארבן, שוין, געשטארבן, דארף מען דאך זיך זארגן וואס טוט מען מיט די קינדער און אלעס, מען האט זיך אנגעהויבן צו זארגן, דא ירושה, קודם קומט משה רבינו און זאגט אזוי. ראשית הגז, די וואל וואס מען שערט אפ, אלץ באלאנגט פאר מיין ברודער אהרן. שוין, זאגט די אלמנה, ווייסטע וואס, אקעי, כ'על עס אים שוין געבן, גוט וועל איך האבן ווייניגער אביסל א ווארעמען פוטער פאר ווינטער. אקעי, וויל מען גיין שעכטן די בהמה, קומט משה רבינו און וועיט ע מינוט, זרוע, פאדערשטע פיס, לחיים, די באקן, די טשיק, זעסט אמאל באקן פלייש? העהעהע, דאס איז פלייש, העהעהע, א מחיה! און קיבה, דער מאגן, געהערט אויך פאר מיין ברודער אהרן. שוין, כאפט ער דאס אויך. צו קיצור, געגאנגען די פרוי זיך געזעהן מיט דעם משה רבינו קען זי נישט ענדיגן, איז זי געגאנגען זי האט פארקויפט דאס פעלד, פארקויפט, זי האט געקויפט פארקויפט די בהמות און זי האט געקויפט א פעלד פאר די בהמות, שוין קומט אן אהרן, די ערשטע זאך קומט זיך מתנות כהונה פון דעם פעלד וואס ס'וואקסט, תרומה גדולה, תרומה, תרומת מעשר, פאר די כהנים, פאר די לוויים, אלץ פאר זיין משפחה, משה רבינו האט חזר'ט אלעס פאר זיין פעמילי חס ושלום. שוין, קיצור די פרוי האט געזעהן אז ס'נעמט נישט קיין ענדע מיט דעם, באלד וועט קומען שמיטה וועט מען נישט טארן אקערן וועט זי גארנישט האבן דערפון, איז זי געגאנגען און זי איז ארויף אויפן דאך דארטן און זי האט זיך געהארגעט. מענטש כאפט צו אלעס, בהמות, פעלדער. זאגט דער הייליגער מדרש רבה, ס'איז נאך דעם לש ש, זאגט דער הייליגער מדרש רבה, יעדער איד האט געוואוסט אז ס'איז זי נישט געשטארבן פאר הונגער, זי האט נישט געקענט שטארבן פאר הונגער, ווייל. וואט א קאן מאן! ס'האט גארנישט געוואקסן אין מדבר, מ'איז נאכגעגאנגען נאכן אייבערשטן בארץ לא זרועה, ס'האט נישט געוואקסן דארט, איין זאך וואס דארט איז געווען איז געווען מן פון הימל, און יעדער איז געזעסן האט זיך אים אויסגעהערט, זעקס הונדערט טויזענט מענטשן, פרויען און קינדער מיט אלעם, עווריבאדי וואס ליסטינג טו דיס באלאוני, און יעדער האט געהאלטן ס'איז רשעות אז משה רבינו טוט מיט די אלמנה, אזוי האט קורח גענומען דעם עולם, ויקח קורח, און אזוי האט ער געוואונען, ווען מ'געט א קוק קען מען נישט פארשטיין וויאזוי דאס קען זיין, אבער יעצט פארשטיי מיר. אז מען קען נעמען דזשאו ביידען, א מענטש וואס ער איז א באלאנגט אין א משוגעים הויז אדער אין אן אולד עידזש האום, איז געווארן פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס, מען האט אים אויסגעלערנט ער זאל נישט רעדן מיט קיינעם, ער זאל אוועק גיין פון די פרעס, ער זאל נישט מאכן קיינע קאנטראווערשל אישוס, איך וואלט געזאגט פאר טראמפ ער זאל נישט לויפן צו זיין מער פרעזידענט, ער האט אזוי אראפגעברענגט דאס לאנד, ער וועט עס קיינמאל נישט קענען אויססטרעיטענען, באט עניוועי דעטס נאט מיי ביזנעס, איך בין נישט אין פאליטיקס, איז פארוואס דערצייל איך ענק די אלע זאכן, וויאזוי דער אויסגעוועפטער האט אראפגעזאגט, ווייל איך וויל דו זאלסט עס וויסן, ניין איך דערצייל עס דיר נישט פאר דעם. איך דערצייל עס דיר וועגן דעם ווייל אלעס גלייבן האט דער אייבערשטער געמאכט א בונד פאר לשון הרע אז מען זאל עס זאל נתקבל ווערן ווייל דער מדרש זאגט אזוי, יעדער האט געוויסט אז אין דעם מדבר האט נישט געוואקסן אלץ האט געלעבט פון מן נאר אז מען רעדט לשון הרע וועט עס נתקבל ווערן, סאו איך זאג אייך ביי שידוכים דארף מען אויך וויסן אזוי, ס'איז די זעלבע לשון הרע, קען זיין יענער האט אינטערעסע, קען זיין מען האט יענעם אמאל נישט געוואלט, קען זיין אהער און קען זיין אהין, איט דאזענט מעיק א דיפרענס, איך האב געלערנט אמאל אין סאטמאר חדר איז געווען דארטן א מלמד ער הייסט צום גרינבוים, איך מיין זיינע קינדער האבן דעם גרינבוים אין מאנסי דא א דראג סטאר, און ס'איז דא איינער וואס ער איז א היטלער, ער פארקויפט היטן אויף לי עוועניו, גרינבוים, גרינבוים העטס, ער האט אמאל געזאגט ער האט א שידוך געטוהן, קומט צו אן אנדערע מלמד, מזל טוב! זאגט ער וואס האט איר מיך נישט געקאלט צו פרעגן, איך קען זייער גוט די משפחה, איך וואלט אייך געגעבן אינפארמעישן, זאגט אים גרינבוים איך קען אויך די משפחה, און וואס איר האט צו פארקויפן איז מיר נישט וויכטיג. ריכטיג, איך קען די משפחה, ס'א פיינע איידעלע משפחה, און נאך די חתונה איז אינגאנצן אנדערש די גאנצע זאך עניוועי, ווייל יעדער גייט זיך זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן, וואס איר האט צו פארקויפן איז מיר נישט וויכטיג געווען, שקויעך עניוועי, באט קיפ איט טו יור סעלף. דאס איז געווען די חילוק צווישן אמאליגע אידן וואס האבן געטון שידוכים מיט די היינטיגע, עד כדי כך אז ס'איז ארויסגעקומען אמאל ביי א שידוך אז מ'איז געוואויר געווארן אז די באבע האט געהאנגען וועש אונטער די זעלבע זון וואס יענע מחותנתטע. זעסטו אז ס'קען זיין א קאנפליקט אוו אינטערעסט, ווייל די זון דארף דאך אויסטריקענען יעדענס וועש, נעמסט דאך צו אביסל פון די זון, אונז זעמער אזוי צודרייט און אזוי משוגע אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. פרעגט מיך איינער נו וויאזוי דארף מען טוהן א שידוך, זאג דו ווילסט וויסן וויאזוי? איך וועל זאגן וויאזוי, יו אר נאט ווילינג טו ליסן טו וואט איי העוו טו טעל יו, קאוז יו אר א באנטש אוו אידיעטס, איך זאג יענעם אזוי, ברענג מיר א מעדיקעל היסטערי, ברענג מיר צו וועלכן דאקטער ער גייט, ענד דעטס אלל איים אינטערעסטעד, די רעסט איז נישט אינטערעסאנט, צו ער האט גוטע מידות צו נישט, דאס ווענדט זיך וויאזוי זי וועט אים מאכן, ס'איז דא אמאל א פרוי וואס איז אזא ביטש, אז זי מאכט דעם מאן פאר א הונט, זי האט נישט צו טון צו אזוי צו אזוי, ברענגט מיר א מעדיקל היסטערי, וואז זי עווער האספיטעלייזד, דעטס אלל יו העוו טו נאו, צו אמאל איז דא אדער מעדיקל פראבלעם, דעטס אלל יו העוו טו נאו, אדער דען דעט דארפסטו נישט וויסן, יעצט פארוואס דארפסטו יענץ יא וויסן, וועגן צוויי טעמים, קודם קען זיין דיין טאכטער האט אויך א מעדיקל פראבלעם און עס טוט זיך אויסאיווענען, זה תחת זה, זי האט א פראבלעם און ער האט א פראבלעם, ס'איז א גוטע שידוך, אדער איז דא נאך א טעם פארוואס מען טוט עס אזוי מאכן, ווייל אז דו ווייסט דו גייסט אהן מיט א פראבלעם,

חתונה געהאט, די ערשטע פאר יאר איז ער נישט געווען קיין שומר שבת, ער האט מיר אליין מודה געווען אז ער פלעגט עסן נבילה יום כיפור, ווייל ער האט געוואוינט אין א קיבוץ לעבן חיפה, און דארט האט מען געגעבן יום כיפור צו עסן, דירעקט אנצוטון דעם אייבערשטן, האט מען געגעבן נבילות, האט מען געגעבן פאר יעדן צו עסן, מען האט געמאכט א גרויסע סעודה ביי קול נדרי ביינאכט, שפעטער איז ער אנגעקומען דא אויף וויליאמסבורג, און אזוי ווי ס'האט זיך געדרייט דא האט מען יעדן אריינגעלאזט, מ'האט אים אביסל צוגעהאלפן, און ער האט געטון די שענסטע שידוכים. אז דו האסט א פראבלעם ווי איז זי געגאנגען אין מקווה, זי איז נישט געגאנגען אין קיין מקווה, זי האט נאך דען. נישט געוויסט אז מען דארף האבן א מקווה, און אזוי ווי איך האב שוין נאכגעזאגט, א איד האט אמאל נישט געוואלט א שידוך, פרעגט אים דער חזון איש פארוואס ווילט איר נישט די שידוך, זאגט ער אה ס'שטייט אין גמרא לעולם ימכור כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם, זיך אנגערופן דער חזון איש, אין וועלכע שולע גייט זי, זאגט ער אין רב וואלף'ס סעמינאר, אין בני ברק איז געווען א באקאנטע רב וואלף געהאט א סעמינאר, און זייער א וואוילע סעמינאר, זאגט ער דעמאלטס איז האט זי א דין ווי א בת תלמיד חכם, ווייל ס'האט גארנישט צו טון וואס זי זעט אין שטוב, ס'האט צו טון וואס מחנכים לערנען זי אויס, אזוי האט דער חזון איש געזאגט. סאו אבוויעסלי ביסטו חרום מיט נאך אזוינס קענסטו עס אויך טון באט דאס זאלט איר געדענקען איין זאך מען מוז טון שידוכים אלל יו ניד איז א מעדיקעל רעקארד דעטס אלל יו ניד ס'איז דא מענטשן וואס פרעגן זיך נאך ווי ער האט חתונה געהאט און ווען און מיט וועם און דעם ווער איז געווען מסדר קידושין וואט די העל איז דעט יור ביזנעס די גמרא זאגט כיון דאיטמע וויבאלד ס'איז באהאלטן איטמע איז עס באהאלטן מיש עס נישט אויף איז במילא דארפסטו טון צו די זאך כ'וויל ענק זאגן דער אייבערשטער איז גרויס מעכטיג און הייליג דאס איז קלאר און דייטליך. באט הי דאזענט געט היז וועי אלל די טיים, ווייל א מענטש האט דאך א בחירה. אונז זעמיר כביכול אסאך שטערקער פונעם אייבערשטענס הנהגה אויב אונז וויל מיר זיך קעגן שטעלן. הונדערט פראצענט. דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט אז דו ביסט שטערקער. והא ראיה, דעם אייבערשטענס הנהגה איז ער געבט ער כח, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, זאלסט קענען אויפשטיין און דינען דעם אייבערשטן, נעמסטו דעם כח און דו געסט עס פאר'ן סמך מען, דו גייסט זינדיגן, דו גייסט טון די זאכן וואס מען טאר נישט, דו עסט נבילות און טריפות, דו עסט חלב, דו'סט עובר אויף אלעם, דאס אלעס איז דער כח וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן נאר דו נוצט עס אויס אנדערש סא דאס דער אייבישטער געט היז וועי דעפענעטלי נאט אוודאי ווען ער וויל קען ער דער אייבישטער זאגט איך וועל אמלוך עליכם בחימה שפוכה יא די גבורות פון אייבישטען איז געוואלדיג אבער מען רעדט צו ער באקומט זיין וועג נאו הי דאז נאט געט היז וועי ווייל אונז זעמער א בעל בחירה דער רמב"ן זאגט עס אויף אסאך פלעצער אין א זאך וואס א מענטש האט א בחירה מישט זיך דער אייבישטער נישט אריין. איי מיש זיך נישט, א מענטש האט א בחירה, יעצט מען טראגט פאר א מענטש אן שידוכים, ער לאזט דעיס נאך, ער לאזט יענץ נאך, ער ער ער לאזט אוועק דעיס יענץ, נו מען הייבט דאס זיך אן צו כאפן, וואס האב איך געטון דא, כ'האב דאך אוועק געלאזט די בעסטע, יעצט טראגט מען שוין אן זיבורית, מען טראגט אן גארביטש, און דעיס איז א מוראדיגע זאך, ס'קומט דא יעצט א יום טוב פון חנוכה, חנוכה איז געמאכט, באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך, יעדער זאל זיך אויסרוימען, זאל זיך אויפרוימען. פון אלעם וואס ער האט געטון, פארגעסן דעם היסטערי, דעם עבר, אנצינדן יעצט לעכט, ברענען פארן אייבערשטן, די נשמה זאל פלאקערן, און מען גייט צוריק שטעלן דעם נייעם דזשענערעישן. דער עולם מיינט אז אונזער גרעסטע פראבלעם איז די ראש ישיבות וואס זיי ווארפן ארויס בחורים, ס'איז א גרויסער פראבלעם, איך זאג נישט אז נישט, ס'איז אבער דא א גרעסערע פראבלעם, טאטעס ווארפן ארויס שידוכים איז פונקט אזא שלעכטער פראבלעם, נאר ס'איז נישט דא אויפן האטליין, מען קען נישט ארויף לייגן דעם טאטן ווייל דו ווייסט נישט וואס דארט איז געווען. די טאטעס האבן געמאכט א גרעסערן חורבן ווי היטלער ימח שמו אויסהארגענען דעם עולם. ס'איז דא היינט, כ'ווייס נישט וויפיל נאמבערס, זיי זאגן אז צען פופצן טויזענט מיידלעך וואס זענען העכער צוואנציג יאר אין די היימישע עולם, איך ווייס נישט איך זיץ נישט אין די מאדערן וועלט ווייס איך נישט ווער האט עס אנגעמאכט, נישט היטלער, היטלער האט געפייגערט, ס'האט אנגעמאכט דיין טאטע מיט דיין מאמען מיט דיין מחותנת'טע אה מחותנת'טע כ'האב פארגעסן זי איז אויכעט באלעבאס און וואסערע שידוכים דו זאלסט טוהן דאס איז וואס דא גייט פאר ס'איז אן אומגליק פארטיג יעצט דער עולם האט זיך גענומען אויף די ראש ישיבות נישט סתם מ'האט זיך גענומען אויף זיי זיי האבן געמיינט זיי האבן צו באקומען געלט און מ'האט צו געבן געלט און מ'האט צו שטיצן מיט געלט און זיי האבן ארויסצוווארפן דעם עולם האט יעצט איינער פון די קעדילעקס פון די ראש ישיבות אין מאנסי מאור יצחק וואקסמאן אויף איינמאל מ'האט אים ארויף געלייגט קומען ארויף צען מענטשן זאגן וואס פאר א לאו לייף ער איז, א סקאם בעג, ער האט ארויסגעווארפן פאר גארנישט בחורים, און אונז לאז מיר זיך נישט מער, אונז גיימיר עפענען ישיבות נישט פאר מצויינים, מצויינים זענען געבליבן ביי פרעה אין מצרים, מלמד שהיו ישראל מצויינים שם, אונז וויל מיר נישט מצויינים, אונז וויל מיר בחורים זאלן אריינטשעקן אין די ישיבה, קומען באצייטנס, זאלן לערנען וואס זיי ווילן, כל מה שליבו חפץ, זיין מגידי שיעורים, ס'קומט אזא פאר יצ א. עס איז געווען אזא יום טוב ווי חנוכה, זאלן אריינגיין אין אלע מיידל סקולס, צו ס'איז סאטמאר צו ס'איז פאפא צו ס'איז וויזשניץ, אריינגיין און ארויסנעמען די קוריקולעמס, מאכן קאפיס, זיי צוריקטראגן, און זיך זעצן לערנען דאס מיט די בחורים, מען זאל כאטש וויסן וואס א חנוכה איז. איינער קומט אויף פארן צווייטן און פרעגט אים, זאג מיר, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ס'איז דא אכט טאג חול המועד, ווי גייסטו חול המועד'יגן? זאגט ער, אנטשולדיגט, ס'איז נישט חול המועד, ס'איז נישט יום טוב, ס'איז חנוכה. פרעגט איר וואס איז דאס חנוכה? זאגט ער נישט נאר דו ווייסט נישט, די גמרא האט אויך נישט געוואוסט, די גמרא געבט א פרעג מאי חנוכה? וואס איז דאס חנוכה? ס'דא וואס זאגן אז רבינו הקדוש האט נישט געוואלט שרייבן בכלל אין משניות וועגן חנוכה ווייל ער איז געווען ברוגז ווייל די חשמונאים האבן נישט צוריק געגעבן די מלוכה פאר זרע של דוד און זיי האבן עס געהאלטן פאר זיך און אין חומש שטייט לא יסור שבט מיהודה און אויף דעם קען קיינער נישט עובר זיין די חשמונאים האבן עובר געווען, ברענגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא אז מען האט אויסגעהארגעט אלע חשמונאים שפעטער, א דור שפעטער, נישט געבליבן קיינער, האט זיך אנגערופן דארטן איינער אז ווער ס'זאגט איך קום פון בית חשמונאים זאל וויסן ער איז א קנעכט, ווייל קיין געהעריג כשר קינדער נישט געבליבן פון זיי, ווייל וואס איז געשען איז מען האט גענומען די אלע פון די חשמונאים און מען האט זיי געהארגעט, ס'איז געווען די לעצטע קינד געווען זייער א שיין מיידעלע, א ביוטיפול גירל. און ס'האט זיך די חברה פארגליסט צו וואוינען מיט איר, און זי האט נישט געלאזט, האבן זיי געוואלט קאנסערוון, קאנסערווירן, אויף די שפעטערע יארן זעהן איר שיינקייט, האבן זיי זי אריינגעלייגט אין א פאס אויל, און דאס האט זי געהאלטן פרעזערווד, טויט. די גמרא, כל מאן דאמר מבי חשמונאי עבדא, איז א קנעכט, ווייל ס'איז נישט געבליבן גארנישט פון זיי, נישט געבליבן קיין זכר, איז פארוואס זאג איך עס? ווייל מען דארף אנהייבן צו פארשטיין, עטס לעבטס אין נארישקייטן, עטס זענטס נאראנים, און עטס קוקטס אויף די ראנג טינגס, יור נאט לוקינג אן די רייט דירעקשאן, און איך זאג ענק נאכאמאל, ווען מען טראגט אן א בחור מיט זאגן ער איז א מצוין, סטעי אוועי פראם הים, ווייל זיין ראש ישיבה איז געווען א פארשאלטענער בעל גאווה, און ער האט נישט אנגענומען בחורים, און ער אליינס איז אויכעט געבליבן דער בחור א פארשאלטענער בעל גאווה, און ער האט זיך נישט אראפלאזן צו א מיידל ווי עס דארף צו זיין אויך נישט, אז ער דארף האבן עונה מיטן ווייב וועט ער קאלן דעם ראש ישיבה, קען איך גיין מיט איר? משוגענע חברה. און איך האב ענק שוין געזאגט, איך זאג ענק צו, מארק מיי ווארד, עטס וועט זען, מ'וועט נאך אמאל שיסן ראש ישיבות אין די גאס, מ'וועט זיי איבערפארן מיט קארס, מ'וועט טון מיט זיי וואס מ'קען, מ'זאל זיי וימררו את חייהם, נישט וואס איך זאג אז מ'זאל עס טון, ווייל איך טאר נישט אינסטיגעיטן, באט איטס גאנא העפן. פארוואס? ווייל זיי זענען רשעים ארורים, דעטס אלל דעי אר. זענען פארשאלטענע רשעים, מענטשן געבן גרויס געלט מען זאלן בויען א ישיבה און זאלן אויפטוהן פאר חינוך, ער וויל האבן נאר מצוינים ווייל דעמאלטס איז דער גביר נישט געבן קיין געלט, און וועגן דעם גייען נעבעך אלע געבראכן, אלע זענען היינט ארעמע לייט, נישט געבליבן כמעט קיין עושר אין די שטאט, דעטס גוד פאר יו. ס'האט מיר דערציילט א איד אז ער האט געהאלטן ביי שידוכים, ער האט געוואוינט אין ווין, וויענע, הויך געשאצטע מענטשן. זיין טאטע געווען א פשוטער איד, נישט געווען אן עושר, געווען דאכט זיך מיר א שמש אין א שול, מ'האט אנגעטראגן זייער גוטע שידוכים. איינמאל קומט א איד צו זיין טאטן און פרעגט אים, פארוואס ווילסטו נישט דעם שידוך, דאס איז דאך זייער א געלונגענע משפחה מיט געלונגענע מיידלעך, אלעס איז געלונגען, געלונגען, געלונגען. האט ער געזאגט, זאלסט וויסן, ס'איז דארטן דא זייער אסאך געלט אויך, און דאס איז אזוי ווי א גאלד גרובן, אז דו קענסט טרעפן אזא שידוך, זאגט דער איד, איך זוך נישט. פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט דער חמור ווען דאס גאלד וועט זיך אויסלאזן וועט עס בלייבן א גראבונג, א גריב, דאס זעלבע זאלט עטס אלץ געדענקען, מען זאגט דער איד אזוי, דער איד אזוי, ס'איז געווען א איד וואס איז געווען א שם אז ער האט געלט און ער האט אלץ געוו וואו איך גיי געבן איך וועל נאך געבן מער ווי עטס עטס געבן איך וועל געבן געבן געבן געבן געבן, א טאג נאך די חתונה פלעגט ער צוגיין צום חתן און זאגן ליסן איך האב געבארגט געלט אין א גמח, דא האסטו דעם טשעק מאך זיכער אז דו לייגסט אריין דאס געלט און דו באצאלסט עס, דאס איז די גרויסע זאך וואס ער האט געגעבן געגעבן געגעבן געגעבן. שטייסט? אזוי זענען מענטשן היינט. כ'האב געארבעט פאר א איד, א גרויסער מיליאנער אין ארץ ישראל, כ'האב אים געמאכט א מקווה, כ'האב מיך אויפגעהאלטן דארטן ווייל ער האט נישט געוואלט נעמען קיינעם פון ארץ ישראל, ווייל ער האט געמאכט אלעס בלתי חוקי, און איך האב שוין מודיע געווען פאר די רעגירונג, יעצט האט ער זיינע צרות, ווייל איך האב אים געזאגט אז דו ווילסט מאכן געימס, שפיל מיט א צווייטן, נישט מיט מיר, איך בין א קלין גיי, אלע יארן ברוך השם געווען קלין, איך האב מודיע געווען פאר די גאווערמענט דאס וויסן ער האט נישט קיין געהעריגע דרעין, מ'האט אים יעצט געכאפט אז די גאנצע בילדינג איז נישט, ווי ער האט די שולע נישט מיט קיין דרעין. איך האב געזאגט בין איך שפיל נישט קיין געימס. ער האט גענומען פון אמעריקע ווייל ער האט געמיינט אז ער וועט זאגן פאר יעדן איינעם טאמער וועט א פרוי דערטראנקען ווערן אדער די לעקטער וועט נישט ארבעטן גוט און ס'וועט עלעקטריזירט ווערן איינער איז דער שייגעץ איז געווען גרייט צו זאגן איך האב גענומען א מומחה פון ניו יארק און דאס האב איך געזען אויף וואס ער צילט ווייל מ'האט מיך געזאגט און מענטשן ארום אים האבן געזאגט דו ווייסט נישט ווער דאס איז ס'איז געווען דארטן א רב הרב עטיה וואס ער איז א רב דארטן אין די קהילה האט מיך געזאגט איך בין זיין באלעבאס שפעטער בין איך געוואויר געווארן אז ס'איז נישט אמת דער באלעבאס איז עופר לעווי מיט זיינע ברידער האט א ברודער אין ניו דזשערסי א גנב? אזאנס האב איך נאך נישט געהערט, איך קען אים בכלל נישט, זאגט מען מיר איך זאל קומען נעמען דאס געלט פון אים דא, האט ער אראפגע'גנב'עט דאס געלט און ער געט מיר דאס געלט און ער זאגט מיר דו האסט דאך אונז בא'גנב'עט מיט הונדערט טויזענט דאלער, זאג איך אים דו שייגעץ דו, דו ספרדישער אילוזשעניסט, ווען איך האב פון דיר גע'גנב'עט הונדערט טויזענט דאלער האסט דאך נישט געגעבן קיין פרוטה דערווייל. און אחוץ דעם נעם איך דאך נישט קיין געלט, כ'האב נאר גענומען ס'האט מיך געקאסט די פארן, שפעזן אויף ארץ ישראל און דאס דארט זיין. נאר דאס זענען די ספרדישע גוזמות. ומרובה גוזמא. און איך האב מודיע געווען פאר די גאווערמענט זענען זיי געקומען יעצט זיי האבן אים צוגענומען די גאנצע שול די אלע זאכן ווילן זיי יעצט דורך גיין זיי ווילן וויסן פונקטליך ווער ס'איז געווען דער ארכיטעקט דער אינדזשעניר ער איז א קלוגער געכאפט פון דא אן ארכיטעקט פון דארט אן אינדזשעניר און מ'זאל אים בויען שווארצערהייט נישט ביי נחום איך וויל נישט א פרוי זאל דערטראנקען ווערן אדער געשעדיגט ווערן מחמת א מקווה איך בין נישט דא פאר דעם.

אוטיזם, און ער נעמט די אוטיזם טשילדרען אז ווען ער פאמפט ארויס די וואסער זאל מען נישט מוזן מאכן א געהעריגע דרעין, רינט עס אויפן פעלד, און אז ס'רינט צופיל איז גייען די מאמעס און זיי ווערן אינגאנצן נאס פון דעם, און איך האב געזאגט דו טארסט דאס נישט טון, נאר ער האט געמיינט אז נחום ראזענבערג האט מורא צו זיין אן עד המדינה, איך האב נישט קיין מורא עד המדינה, וויל איך עס זאל קומען אלעס עדות זאגן וואס ער האט דארט געטון, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, מיך רופן מוסר טו מיך רופן מוסר, וואס האסט דען נאך א זאך, די גאנצע ענין פון מסירה וואס איז נישט קיין אמת'ע ענין, ווייל אלע זיינע מ'לייב זענען אין ערכאות, זיי מסר'ן איינער דעם צווייטן, נאר אויף צו שרייען אויף יענעם מסור איז עס גוט, אבער ס'איז נישט ווייל ער האלט אז מ'טאר דאס נישט, ווייל והא ראיה טאמער האלטסטו אז מ'טאר נישט וויאזוי האסטו געמעגט זיצן די גאנצע צייט אין ערכאות, איז די תירוץ איז ס'געמאכט אויף יענעם צו פארשפארן דאס מויל, אבער איך, איך מעג טון אלעס. און וויבאלד דער עולם האט אנגעהויבן צו זען די פאלשקייט וויאזוי די רבנים האבן זיך אויפגעפירט, האבן זיי מער נישט קיין ווארט, קיינער גלייבט נישט פאר קיין רב, א רב האט מער נישט קיין נאמנות. איז די זעלבע דא אויך, גייט ער אונז כאפן א מענטש פון אמעריקע, און נאכדעם ווען איך האב פארציילט וואס די מדינה האט געמאכט אלעס איליגעל, זענען זיי געקומען, זאגט ער, אני היה לי מומחה מניו יארק, זאגן זיי, יא דער מומחה האט אונז געזאגט, ער איז געווען הלכה'דיג, און די אלע זאכן וואס האט נישט געהאט מיט הלכה האט ער דיר געזאגט וואס מען טאר נישט און וואס מען מעג, האסט אים געזאגט דו ביסט נישט בעל הבית אויף דעם. דעטס איט, סאו ס'איז אלעס ארויסגעקומען, די קאץ איז ארויסגעקומען פונעם זאק, און אז ס'געפעלט אים עפעס נישט זאל ער זיך שטעלן אויפן קאפ, ער מיט זיין רב ראטה, וואס ער איז עובדיה יוסף'ס זון'ס, יצחק יוסף'ס שוואגער, אלץ איין קארופציע, מ'האלט אין איין טרעפן נאך נבילות וטריפות, נאך נבילות וטריפות, נאך נבילות וטריפות, זיי האבן עפעס א ווארט דען? יעצט איז שוין געקומען אויף אזא מצב אז זיי האבן געמאכט אז דער פארעם קען ער אויך געבן א הכשר. אמאל האט מען געוויסט די מקווה'ס איז געווען אין אלע קהילות מקווה'ס אבער די רעפארם קיינער האט זיך נישט געמישט אין דעם נאר די ארטאדאקסן. היינט איז געווארן א נייע וועלט היינט איז געווארן אז זיי ווילן שוין איבעראל אריין לייגן זייערע צוויי לאבעס און מ'לאזט זיי ווייל די מדינה מוז זיי לאזן זיי זענען דאך סיטיזענס פונקט ווי יענער. ממילא איז גרויסע צרות. עטס מיינטס אז צו טון שידוכים ביז יעצט איז געווען א פראבלעם? גייטס און קוקטס וואס ס'גייט יעצט אנהייבן צו זיין, ס'גייט אנהייבן צו זיין נאך אסאך ארגער. א גוטן זאת חנוכה און א פרייליכן חודש און א פרייליכן יאר.